אוי עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום, עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום, כי עמנו קל. רבותי, ס'האט זיך געטוישט. איך האב ענק געזאגט אז מ'גייט געבן ברוך מרדכי'ן א דיעל, פינף יאר, זיבן יאר, מ'האנדלט, ס'גארנישט, ס'נישט קיין דיעל. אין כאן לא שמתא ולא ארור ולא נידוי ולא חרם אבל יש כאן, ער גייט צוריק אין קעידזש ווי ער באלאנגט ברוך השם, אונז האמיר אנגעדרייט יעדע יעדער מענטש וואס קען שרייבן גריכיש אבער לאטייניש ער האט א פעדער און ער האט א צייטונג זאל קומען און אנקאלן טשארלס היינס און פרעגן פארוואס באקומט א מענטש וואס מען האט אים געכאפט גילטי און מען האט אים איינגעזעצט סאו די גאווערמענט האט געמאכט א מיסטעיק זאל די גאווערמענט באצאלן זייער מיסטעיקס אבער דער מענטש גייט ווייטער זיצן. און אונז האמיר געהאט די גרעסטע שרייבער פונעם טיימס, און האמיר געהאט מענטשן וואס טשארלס היינס האט פאר זיי מורא, ער וויל דאך די טיימס זאל אים אינדארסן, המקום זאל אים אינדארסן, באט עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, און ס'איז ארויסגעקומען פרייטאג נאך פארנאכטס, איך האב שוין נישט געקענט מיט ענק רעדן, איז ארויסגעקומען אז ער גייט. ער האט טשארלס היינס האט אים געזאגט אזוי ביז נאך די וואלן מיינע קען איך דיר גארנישט טוהן ווייל ס'איז דא ניו יארק טיימס און ראזענבערג טיימס איך קען דיר גארנישט טוהן פארגעט אבאוט איט כ'וועל עס אפשטופן ביז נאך דעמאלטס און זיין חשבון איז אזוי ווי כ'האב ענק שוין געזאגט מיטן הונט אמאל האט א איד נישט געהאט פרנסה האט ער איינגערעדט דעם פרץ אויסצולערנען דעם הונט צו רעדן לשון קודש פרעגט אים דער פרץ וויפיל דארף עס קאסטן זאגט ער צען טויזענט זלאטעס א יאר פרעגט ער וויפיל יאר עט עס נעמען זאגט ער פינף און ער האט באקומען דאס געלט און ער פרייט זיך. קומט ער אהיים צו זיין ווייב און ער זאגט כ'האב געפירט דעם פרץ אין באד, זאגט זי דו נאר דו ער האט דיך געפירט אין באד, ווייל וואס גייט זיין נאך פינף יאר, זאגט ער הער אויס נאך פינף יאר געשעט אסאך זאכן, אדער עט דער פרץ פייגערן, אדער על איך שטארבן, אדער עט דער הונט פייגערן, איך זאל מיך יעצט זארגן וואס וועט זיין נאך פינף יאר ארום, קודם איז דא פרנסה און מ'קען לעבן, די זעלבע אויך, טשארלס היינס זאגט אזוי, ביז נאך די וואלן קען ער גארנישט טון, ווייל ער האט דאך מורא, ער קען דאס נישט טון אזא זאך ווען יעדער קוקט אים נאך.
איז דאך נאר וואס אויף נאך די וואלן, נאך די וואלן האט ער א חשבון טאמער ער פארלירט ער איז דאך זיכער גוט און טאמער עט ער עס יא מאכן עט ער דעמאלטס אים געבן א דיעל מיט דזשעיל. יעצט למעשה בעסיקלי איז טשארלס היינס פאר זיך טוט א מוראדיגע חכמה פארוואס ווייל ער ווייסט ער גייט פארלירן.
די זאלוינים ווילן אים טאקע אינדארסן, אבער נאנאנאנאנאנאנא, איך זע נישט וויאזוי די אידישע וואוט גייט דא אויסמאכן, די גאנצע שטאט איז אויף אים ברוגז, די פארטא ריקער זענען ברוגז, און די טונקלע חברה זענען אויף אים ברוגז, סא האו איז הי גאנא מעיק איט, ער האט איינגעזעצט רענטא, ער האט איינגעזעצט די וואס מען האט געזאגט ער האט געהארגעט לייזער, ער האט געטון אזויפיל קרימינאלישע זאכן, ער האט געהאט א אייגענע גראטאנאמא בעי. אזוי ווי בוש האט דעמאלטס געשלאגן די אלע פריזנערס האט אנגעטון כל מיני צרות האט ער אויכעט, ס'קומט יעצט ארויס אז ער פלעגט איינזעצן מענטשן טאמער זיי האבן נישט געוואלט טון וואס ער האט געהייסן, און ממש ס'איז אנבעליוועבל ער האט איינגעזעצט מענטשן אן א דזשאדזש, ס'קומט יעצט ארויס אזאלעכע זאכן ס'איז אנבעליוועבל, אזוי ווי איך זאל זאגן איך ווייס אז דער מקווה איד אין סאטמאר ער דאווענט נעילה פארן עמוד, הי דיד עווריטינג ראנג, סאו ס'נישט. ס'איז נישט קיין גרויסער חילוק יעצט, למעשה זאגט ער ער געט אים נישט קיין שום דיעל יעצט זיכער נישט, נאכדעם וועט מען שוין זעהן. סאו קודם וועט מען זעהן וואס ס'וועט זיך אויסלאזן, דעם דינסטאג זאל יעדער ווייטער קומען ווייל די פרעשור, מען מוז אנהאלטן דעם פרעשור קוקער, אבער למעשה ס'וועט נישט זיין גארנישט, מ'וועט נאר עס אפשטופן נאכאמאל און נאכאמאל און מ'קען שטופן ווילאנג אויב. אויב ביידע צדדים זענען מסכים קען מען עס שטופן ווילאנג מען וויל, און ס'איז נישטא קיין שום ריזען אז די די אנדערע צד זאל נישט מסכים זיין, פארוואס זאלן זיי נישט מסכים זיין, וואס איז ברוך מרדכי צוריקגיין אפאר וואכן שפעטער? ס'גארנישט. סאו ברוך השם עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו קל. אונז וויל מיר אויכעט זאגן פאר אלען דערשאוויץ, איך ווייס ער באקומט די מעסעדזשעס, אז אונז זעמיר מסכים ברוך מרדכי זאל היינט ארויסגיין פריי, זאל אפילו נישט דארפן דורכגיין טרייעל, נאר דו זאלסט אים האלטן ביי דיר אין דיין בעיסמענט. דאס וועסטו נישט טון ווייל דו ווייסט אז ער איז א חזיר, און דו ווייסט אז דו טארסט דאס נישט טון וואס דו טוסט, דו ווייסט אז די גאנצע קעיס איז געבויעט אויף פאלשקייט, די גאווערמענט האט געמאכט א מיסטעיק, א טוירטי יער אולד דעטעקטיוו מאכט א מיסטעיק, ס'איז שקר, איך האב געהערט זאגן ס'איז געווען א דיעל אז מ'וועט יא ארויפלייגן בערל אשכנזי, נאכדעם איז געגאנגען אלען דערשאוויץ און געזאגט נאו, איים נאט, איי דאנט עגרי. איי מען האט דיך סעגרירט אין אפיס, קודם מאכט ער גרויס געלט און נאכדעם זאגט מען אז יענער איז שולדיג דער איז שולדיג און ער גייט ארויף צו זיין דער גוטער לויער. איינע פון די גרעסטע צייטונגען מאניטערן יעדן טריט און דער סוף גייט זיין אז אלען דערשאוויץ וועט האף איך נאך מ'וועט אים נאך ארויסווארפן פונעם קאלעדזש ווי ער טיטשט לאו ווייל ער איז נישט קיין לויער ער איז א לייער. דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט ס'איז דא, קומט יעצט ארויס אז מען האט געהארגעט א מענטש, עס קומט ארויס אלץ ווייל זיי האבן געזען ווי קאראפטעד די אידישע קאמיוניטי איז, איך האב אויף מיין האטליין נאך צוויי הריגות איינער הייסט גראס און דער אנדערע הייסט שווארץ וואס מען האט זיי געהארגעט אין תלמוד תורה'ס, עס גייט ארויסקומען רבותי איטס גאוינג טו קאם אוט ווערי ווערי סון. און זאגן מיר אנדערע מענטשן דו ביסט משוגע מען האט זיי געהארגעט, דו ווייסט דאך מילא לא תנאף איז געווען א פראבלעם אבער מען האט עס פארשוויגן. ווייל ער זאגט מיר ס'איז דא רבנים וואס זיי טענה'ן, אונז האבן אלץ געוויסט מען מעג מאכן משכב זכר, מען מעג טאטשן יעדן יונגל, מען האמיר געוויסט אריינצולייגן די ערווה ביי יענעם איז נישט קיין עוולה, פלוצלינג געקומען א נחום ראזנבערג ער דרייט אן אז דאס איז גאר די גרעסטע עבירה, ס'איז ערגער ווי חילול שבת, ס'איז ערגער ווי אלעם, איז דאס איז הארב ווי חילול שבת, ס'איז סקילה, משכב זכר איז סקילה, זאגט ער ער איז משוגע דער נחום ראזנבערג, וואס האקט ער דא א טשייניק? רבנים וואס האבן נישט געוויסט, איך בין אליין געגאנגען צום ליבאוויטשער רב, דער וואס ער פירט גאנץ קראונהייטס, ער איז אלט פֿינף און אַכציק יאר, איך האב געזען ער פסקנט שאלות נשים אלעס, און ער פסקנט גוט, איך האב געזען די בדיקות וואס ער פסקנט, און ווען ער האט געזאגט ס'איז גוט איז טאקע געווען גוט, און ווען ער האט געזאגט ס'איז נישט גוט געווען איז נישט גוט געווען, זעהט אויס נאך א רב פון דערהיים, איז זאג איך אים איר ווייסט. מען דארף ארויסגעבן א צעטל אויף די חזירים, פרעגט ער אים וואס טוען זיי, זאג איך זיי טוען משכב זכר, זאגט ער אים וואס איז דאס משכב זכר, זאג איך איך ווינדער מיך ס'איז א פסוק אין חומש אזא מורא'דיגער רב ווי איר זאלט נישט וויסן, זאגט ער איך ווייס ניט כ'האב קיינמאל ניט אריינגעטראכט פונקטליך וואס דאס איז, האב איך אים מסביר געווען וואס דאס איז, ס'איז געווען רבנים דא וואס האבן אויכעט נישט געוויסט אז דאס איז אזוי הארב ווי חילול שבת, זיי האבן נישט געוויסט, יעצט איך גיי זיי נישט זאגן אז זיי זענען גערעכט מיט דעם. ווייל אז דו ביסט א רב האסטו געדארפט וויסן. אבער זיי טענה'ן, אבער ווי קומסטו צו זאגן אז מ'האט געהארגעט, ממש רציחה, מ'האט גענומען אין טוילעט און געהארגעט די צוויי קינדער? די קינדער האבן געהערט ווי אזוי איינער האט ארויסגעשריגן גראס, טאמער דארף איך עס נאך דערציילן, די הנהלה האט געזאגט פאר זיין מלמד, און דער מלמד האט געמאכט זיכער ער קומט נישט ארויס, אזוי ווי טעד קענעדי. ביי די וועי, דער עולם הערט אויס דעם האטליין אפילו אין די גוי'אישע וועלט אויכעט, כ'האב נישט געוויסט, איינער האט מיך אפגעקאלט, כ'האב געזאגט, באב קענעדי, ס'איז טעד קענעדי, ס'איז א טעות געווען, ס'איז גארנישט. כ'האב אים געזאגט איך קען צוריק מאכן א טעות. עניוועי, איז זאגט ער אבער רציחה? רציחה ווייסט יעדער אז ס'אסור, איך גלייב דיר נישט. זאג איך אים קודם כל מ'האט מיר אסאך זאכן נישט געגלייבט און היינט הייבט מען אן צו זען ס'איז אמת. און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך א זאך. דו זאגסט דו גלייבסט נישט וועגן רציחה ס'איז מותר איז, וויל איך דיר זאגן. דער וויקטים וואס ברוך מרדכי האט נעבעך מאלעסטעד וואס ער איז ארויסגעקומען קעגן אים, וואס איז געווען ברוך מרדכי'ס חשבון? ער וועט שלעפן אפאר יאר, הי'ז גאנא דרעג טיים, האט געשלעפט צוויי א האלב יאר, דערווייל האט ער אים אראפגעשלעפט אמאל אויף פלארידע, ער האט אים פארדראגט מיט אלע מיני דראגס וואס ס'איז דא, ווייל ס'איז דא א טעיפ וואס דאס גיי איך מירצעשעם ארויסגעבן בקרוב מיט א באג וואס ברוך מרדכי האט געדינגען א פרייוועט אינוועסטיגעיטער, דער פרייוועט אינוועסטיגעיטער איז געגאנגען און ער איז אראפ געפארן מיט זיי אויף פלארידע, און מען האט אויסגעהערט פונקטליך, מען האט אים גוט פארדראגט, ער זאגט אליינס יעצט איז ער היי, יעצט איז ער אויף דעם דראג אויף יענעם, און מען האט גענומען דעם וויקטים, מען האט אים גוט פארדראגט, און מען געבט אים א פרעג, זאג מיר, וויפיל געלט האט דער קעלנער צוגעזאגט? זאגט ער קיינמאל אין לעבן נישט גערעדט פון געלט, און זיי האבן דאס נישט געוואלט ארויסגעבן פאר די גאווערמענט אבער ס'איז ארויסגעקומען עניוועי, ס'איז אינדרויסן, ס'איז ארויסגעקומען ווייל כדי מ'זאל דאס קענען נוצן אין קאורט האט עס מיסטער קעלנער'ס לויער געמוזט באקומען, און אזוי אלען דערשאוויץ האט דאס געזען, כאטשיג מ'האט אים געבעטן ער זאל עס נישט ארויסגעבן זאגט ער איך פארליר נישט מיינע לייסענס פאר דיר ווייל איך האב נישט געקויפט מיינע לייסענס אין א פייוו ענד טען סענט שאפ, און ער האט עס געגעבן פאר מיסטער קעלנער'ס לויער און אונז האמער עס. געזעצט, און דארט זאגט ברוך מרדכי, דער בחור האט אים געפרעגט פארוואס טאטשטו מיך, האסטעך א ווייב? זאגט ער, ווייל מיין ווייב איז א אלטע באבעטשקע, אלעס גייט דארט ארויסקומען, דארט גייט אזוי ארויסקומען, דאס גייט ארויסקומען, זיין די בעסטע סעלער, בעסער ווי די בעסטע סעלער וואס ס'איז דא, עס גייט, עס קומט ארויס וואס ער האט געזאגט, וואס מ'האט אים צוריק געפרעגט און גענפערט, און דער וואס כאפט אויף די ווידיאו, דער פרייוועט אינוועסטיגעיטער, זאגט ער איז יעצט אויף דראגס, ער איז יעצט היי, ער איז הער און אהין, און ער האט קיינמאל נישט געזאגט אז ער האט באקומען קיין געלט. יעצט וויל איך ענק פרעגן א שאלה, דעס מעג מען צולאזן? מען זאל נעמען א בחור'ל און מען זאל אים וועלן הרג'נען ווען די אווער דראגסט אים איז אין די ווארסט קעיס סינעריאו קען ער שטארבן, ס'איז איינער א רב געגאנגען זיך אריינמישן צו אינטערווינען און זאגן העי דעס טאר מען נישט טוהן, ער'ט טאקע מוזן גיין זיצן אבער די קענסט נישט אינדזשעפערדייזן די סעיפטי פון א בחור. מען האט פון דעם געטוהן כל דבר אסור, סאו וואס האט עטס יעצט א פראבלעם, מילא ניאוף האט מען נישט געוויסט, צו ווי א רב האט געזאגט ביי אסיפה איך ווייס נישט, לא תנאף וואס נחום ראזנבערג האלט אין איין זאגן, דאס איז נאר מיט אן אשת איש, זאג זאגט אים יענער רב דו ביסט גערעכט, לא תנאף איז אן אשת איש און אבער דער פסוק ואת זכר לא תשכב משכבי אשה דאס שטייט קלאר ארויס אז מען טאר דאס נישט טון, לייגן זיין ערוה צו יענעם אין הינטן, דאס איז דאך ממש צו א פונקט אזוי הארב ווי חילול שבת, עטס האטס א פראבלעם אין די שטאט ס'איז דא אן עירוב מען זאל נישט טראגן, און וואס איז מיט יענעם דארט דאך קיין עירוב נישט דא מען טאר דאך נישט, סאו האט עטס א פראבלעם אז מען האט געהארגעט דאס קינד, ביי אונז איז געווען מותר אלעס, אזוי ווי שטייט אין מדרש, שטייט. אויף לא תנאף לא תגנוב לא תענה ברעך עד שקר און זאלסט יענעם נישט הרג'נען. זאגט ער אז דאס איז די זאגט די מדרש ס'איז אלץ געבינדן איינס אין אנדערן קודם הייבט זיך עס אן די מאכסט א ניאוף נאכדעם אז זי ווערט שוואנגער מיזט דאך אראפ נעמען די ממזר פון די וועלט מיזט דאך דאס מאמען אויכעט הארגענען איז במילא קומט עס אריין צו הארגענען און צו לא תחמוד אשת רעך און אזוי ווייטער דאס איז געבינדן איינס מיט אנדערן ס'איז דאמינאוס ווען איינס פאלט פאלן אלע. איז עטס האטס א פראבלעם אז דאס זינדיגן את זכר לא תשכב משכבי אשה האט מען מתיר געווען? צו מען האט נישט געוואוסט פונקטליך וואס די טייטש דערפון איז? און די אנדערע זאך פון אז מען טאר נישט יענעם הרג'נען לא תרצח, דאס ווייסט יעדער איינער און דאס האמיר אונז זיכער נישט געטון. וואס האקט עטס א טשייניק? עטס האט שיעור געהארגעט דעם וויקטעם צענדליגע מאל. מ'האט אים אווערדראגד און ער האט געדארפט קומען זאגן עדות מאנטאג, זונטאג איז ער געווען עפעס אין אפסטעיט אין א האטעל אויכעט אווערדראגד, מ'האט געמוזט שיקן א פרייוועט פליגער אים צו ברענגען. ווער האט אים דאס באצאלט? נישט איך, ס'האבן נאר באצאלט די געערטע, די הויך געשעצטע לעבאוויטש פעמילי, און דאס האבן אלע רבנים צוגעלאזט, זיצן דא הונדערטער רבנים, אַכט און דרײַסיק דרעטליגערס האבן אונטערגעשריבן, און אנדערע. סקערי קעטס וואס האבן מורא צו עפענען א מויל, און די שטאט איז געפארן אין דר'ערד אריין. סאו דאס וויל איך נישט הערן אז דאס נישט און דאס יא, נאר ווארט, וואטשן צי, וואטשן צי ס'וועט ארויסקומען די רציחה. ס'איז געגאנגען איינער האט מיך אנגעקאלט די וואך ער מוז מיט מיך וויכטיג רעדן, זאגט ער דו האסט געזאגט אין דיין האטליין אז די ראש ישיבה פון לאנג ביעטש איז געלעגן אויפן בחור און געמאכט משכב זכר און אים געהארגעט, זאג איך אזוי האט מיר געזאגט א מענטש וואס ער איז געווארן מיינס א תלמיד נאך די מעשה. זאגט ער איר ווייסט ווער דאס איז? דאס איז פייגלשטאק! זאג איך נישטא מער גרעסערע פון פייגלשטאק וואס האבן געזינדיגט? זאגט ער ניין אבער ער איז א ספעציעלער מענטש און ער האט מדקדק געווען קלה כבחמורה. זאג איך אים אזוי קודם איך האב נישט געזאגט אז דער ראש ישיבה ווייל קען זיין דער בחור האט רעפערירט צו זיין ראש ישיבה און די ישיבה איז דא אזוי ס'איז דא צען צו פינף גרויסע רביים און יעדער גייט צו זיין ראש ישיבה קען זיין ער האט געמיינט זיין ראש ישיבה. און צווייטנס כ'וועל נישט כאפן קיין שאק אז כ'וועל הערן ס'האט עס געטוהן פייגלשטאק, איך ווייס נישט וואסארא קרוב ער איז מיט דעם פייגלשטאק דא אין אפסטעיט איז אויך דא א ישיבה אין סאוט פאלסבורג איז דארטן איז אויך דער פייגלשטאק געבט אן עליה געהעריג פאר יאסל קאלקא ער איז אריינגעקומען אין בעסמעדרעש און ביי די גרויסע פרשה האט ער אים געגעבן אן עליה. און אונז זעמער אראפגעפארן און מ'האמיר געשטערט מ'האמיר געמאכט א פראטעסט דארט אינדרויסן. סא פייגלשטאק האט זיך נישט צוריסן האט אים ווייטער געלאזט דארטן דאווענען, ס'איז דא דער אנדערע רב פון סאוט פאלסבורג ער איז די שטאט'ס רב, ער איז א ספרדישער, ער איז א לייסענסד פאליס אפיסער אויכעט, ער איז א טשעפלען, ער האט מיר געזאגט איך האב אים ארויסגעווארפן, פארוואס? ווייל ער לעבט פון די גאווערמענט ער האט נישט קיין מורא פאר קיינעם, סא וואס איז מיר א חילוק צו ער הייסט פייגלשטאק פון סאוט פאלסבורג צו ער איז פייגלשטאק פון די לאנג ביטש, איטס אלל די סעים. ער קען זיין א גרויסע ירא שמים, נאר ער קען האבן א קורצשלוס אין קאפ, און אין דעם קורצשלוס ליגט ניאוף. וויל איך דערציילן א מורא'דיגע מעשה, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט, אבער איך גיי ענק פארציילן א מעשה. ס'האט מיך אפגעקאלט איינער וואס ער האט געהאט א מורא'דיגע גליסטינג, א שאיפה, צו כאפן זכרים. ער איז א איד. ער האט געזעהן אז ס'טויג נישט ווייל דער עולם האט זיך אנגעהויבן צו פארלייגן אויף די חברה, בקיצור ער האט געזעהן אז מ'גייט נישט גוט פארן, האט מען אים געזאגט אז אין די שווייץ איז דא א דאקטאר וואס דער דאקטאר קען אין די מח כאפן וועלעכע נערוו צו וועלעכע אדער ס'איז מקושר צו די עוולה, למשל איינער איז געווען א רוצח ער האט ליב געהאט צו הרג'נען, האט ער אים געוויזן א ווידיאו ווי מ'הרג'עט א מענטש, איז ווערט, ער האט אזא קאמפיוטער און דאס קוקט אינעווענדיג אין די ברעין, ווערט איין עפעס א אדער א וואלוו, א נערוו ווערט דארט רויט, ווייסט ער יענץ האט צו טוהן מיט הרג'נען א מענטש, און טאמער ער טוט דאס דיסמענטלען ער שניידט דאס אויס, איז דעמאלטס פארלירט דער מענטש דעם געוואלטיגן דיזייער צו הרג'נען. די זעלבע טוט ער מיט סעקס מעניאקס, מענטשן וואס האבן א מעניאק צו כאפן א זכר צו א נקבה, ווען ער ווייזט א ווידיאו, ווי מען כאפט א זכר צו וואס מען טוט משכב זכר, ווערט אים ערגעץ רויט א אדער א נערוו און ער גיבט דאס א שנייד ארויס, און דער מענטש פארלירט דעם דיזייער צו משכב זכר. אזוי האט מיך איינער אפגעקאלט, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, דו ווייסט דאך מיך קאלט מען אפ אסאך פאוני קאלס אויכעט, אבער דאס האט מיר דער מענטש פארציילט, און ער זאגט מיר איך זאל עס זאגן אויפן האטליין זאל און איך זאל אים אויך און איך זאל אויכעט זאגן ווער דער דאקטער איז און אלעס, האב איך אים געזאגט אזוי, קודם אויפן האטליין קען איך עס נישט זאגן ווייל איך בין נישט קיין לייסענסד האטליין, און איך קען אריינפאלן דא אין א מורא'דיגן פלאנטער מיט די מיט די פוד ענד דראג קאמישאן, איך טאר נישט עדווערטייזן אזא זאך, איך ווייס דען צו דער מענטש איז ווי מען זאגט לייסענסד ביי זייער פוד ענד דראג אדמיניסטרעישאן? איז דארף מען שרייבן אויף א דיסקלעימער אז איך ווייס נישט זיכער און ס'איז נישט אויסגעהאלטן לויט די פוד ענד דראג אדמיניסטרעישאן, איך. טו דאס נישט, איך טו נישט די מינע זאכן, איך זוך מיר נישט קיין צרות איינער זאל חלילה דארט ארויפפארן, אזוי ווי נחמיה וועבערמאן האט געשיקט דאס מיידל אין טוירד ווארלד קאנטרי צו מאכן אן אבארשען און זי זאל קענען שטארבן אונטערן מעסער און מען וואלט זיך געוואונדערט וואס ווי זי איז אנגעקומען אויף אינדיע. און כ'האב יעצט געליינט אין ארץ ישראל האט איינער געהארגעט זיין ווייב, האט נישט געהאט קיין שלום בית, האט זיך ער געשעמט צו גט'ן, האט ער געלייגט אויף איר אזא מין זאך וואס ס'מאכט די באדי זאל דעטיריערעיטן און זאל אינגאנצן, אזוי ווי דער משוגענער שניצלער האט געגאסן אויף מיר בליטש, איז דא אזא מין, ס'איז דא אזעלכע, אזוי ווי די וואס מ'גיסט אראפ פאר פסח ליי, מ'גיסט עס אראפ אין די דרעינס מיט אלעם, וואס דאס הייסט עסיד, און דאס מאכט די באדי זאל צוגיין. אבער מ'האט אים געכאפט נאך באצייטנס. ס'איז דא משוגעים אויף די וועלט, סא האב איך אים מסביר געווען אזוי, טאמער וועט איינער גיין דארט נאכדעם וועט ער ווייטער טוהן וואס מ'טאר נישט, טראגן טענות צו מיר, איך טוה דאס נישט. יעדער איז בארעכטיגט צו גיין אויפן אינטערנעט, מאכטס מארקעט ריסערטש, קוקטס נאך וואס דאס איז, קוקטס נאך צו ס'איז יש דברים בגו, ענד דו איט עט יור אוין ריסק. אבער צוריק קומען יעצט צו אונזער אלטע זאך. אונז האמיר א פראבלעם אין די קאמיוניטי אז מ'האט גערעיפט, געהארגעט, מ'האט געטוהן וואס מ'האט געוואלט. אונז האמיר אזויפיל הרוגים אז ס'איז נישט קיין דזשאוק. און מ'האפט אז יעצט גייט ארויסקומען ווער ס'איז געווען דער אמת'ער רוצח. און אז ס'וועט זיין פייגלשטאק וועט זיין פייגלשטאק. און אז ס'וועט זיין בינענשטאק וועט זיין בינענשטאק. סאמבאדי דיד איט. דער בחור איז געהארגעט געווארן, ער האט געהאט צייכענעס אויף זיין באדי. און פרייטאג צונאכטס האט מען אנגעצינדן א לעכט, איינער זאגט מיר דער ראש ישיבה דארטן איז א מורא'דיגער פרומער און א מורא'דיגער צדיק, זאג איך אים קען זיין וועגן דעם האט ער אים פרייטאג צונאכטס אריין געברענגט א לעכט, ווייל אזוי ווי א נפטר טאר דאך נישט זיין אן א לעכט, וועגן די שדים און די מזיקין האט ער אריין געברענגט א לעכט, איך האלט אויך ער איז א פרומער, איך האלט נאר הי סקרוד אפ אין וואן פארט אוו היז באדי, און איך זאג נישט אז דאס איז פייגלשטאק, דאונט געט מי ראנג, ס'גייט ארויסקומען האפענטליך ווער דאס איז ווייל איך הער ס'איז שוין דא צען. מענטשן זענען געקומען פארווערד, און די גאנצע וואס דער טאטע האט זיך יעצט אריינגעלאזט דערין הער איך זאגן, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז, ווייל ער האט געזען ווי פאלש די רבנים זענען. די רבנים האבן דעמאלטס געזאגט צו מסירה און ס'איז, מיין זון וועט נישט אויפשטיין שוין פון קבר, באט איטס א ראנג עטיטוד, ווייל וביערת רעה מקרבך וועט אויכעט נישט דער טויטער אויפשטיין פון קבר, אבער פונדעסטוועגן דאך דארף זיין וביערת רעה מקרבך, ס'איז פאר די נעקסטע דזשענערעישאנס און פאר די נעקסטע פיפל. דערווייל האט מען געהארגעט אין לאנג ביטש צוואַנציק יאר צוריק האט מען געהארגעט דא אין אין וויליאמסבורג און בארא פארק כ'מיין ס'דא נאך אסאך הריגות אויכעט מען ווייסט נאר נישט. ס'איז איינער אראפגעגאנגען אין סאטמאר דארטן אין טרופ און ער איז אראפגעפאלן ס'איז געווען א קראנק קינד ער האט נישט געקענט לויפן די קינדער האבן אים געפושט באלאוני! מ'האט אים מסתם מאלעסטעט און אראפגעפושט. מ'האט אראפגעפושט ר' וואלטער דער מלמד אויכעט מ'האט אים אראפגעפושט. מ'האט מיין טאטן אויך אראפגעפושט אין סאטמאר אין קליימער. נאר אים איז ברוך השם גארנישט געווען, און ר' וואלטער איז געגאנגען אין שפיטאל און פון דעם איז ער געשטארבן. איז געקומען אמאל דא אין דעם נורסינג האום אז מען זאל געבן פאר אן אלטן איד וואס צענליגע אינגעלייט האבן אפאר מיליאן דאלער אויף זיין נאמען א פאליסי, און ער איז א דייעבעטיק און מען האט אים געגעבן צו טרינקען בראנפן. און איך האב גערעדט דערפון און מען איז געוואויר געווארן האט מען עס געטרייט אויפצוהערן מ'לאזט נישט די אינגעלייט קומען מער. מען הרג'ט דא מענטשן רעכטס און לינקס און קיינער זאגט גארנישט. מיר האט דערציילט איינער אז זיין שוואגער איז א יורש פון זיין טאטנ'ס ירושה, ער איז א צוגעקומענער איידעם, זאגט ער, איז ער געקומען אין שפיטאל, און גראד זאגט דעם דאקטער איך שרייב אונטער מען זאל גארנישט טון פאר דעם מענטש, מען האט אים ברוך השם גארנישט געטון און ער איז געשטארבן, און היינט איז ער א יורש, און אויף דעם זאגט דער אייבערשטער הרצחת וגם ירשת, דאס איז צוויי זאכן. קודם מאכט מען משכב זכר מיט אלע עבירות, און נאכדעם שיקט מען דארטן אויף א טוירד ווארלד קאנטרי אין אינדיע זאל נאך מאכן אן אבארשן אויכעט. וואט א דזשאוק! אדער מען הרג'עט דעם בחור אין טוילעט, מען הענגט אים. ניין ניין ניין, רבותי, די גאווערמענט קויפט שוין נישט ענקער רעליגיעס. די גאווערמענט זעהט שוין וואס דא גייט פאר. יעצט מען גייט אנמאכן א גרויסע זאך קעגן די אינטערנעט, פי מען גייט מקדש זיין שם שמים. כ'האב ענק שוין געזאגט. כ'האב געזאגט פאר די צייטונג און דאס איז אלץ די געלטער וואס מ'האט גענומען נעבעך און געזאגט אונז האמער א סעיף קאמיוניטי און מ'זעהט ס'איז נישט דא א סעיף קאמיוניטי. שרייט אבער צו מיר די צייטונג. און וויאזוי קענען זיי נעמען געלט און זאגן אז דאס איז געגאנגען פאר די אינטערנעט ווען זיי אליינס האבן גע'אסר'ט דעם אינטערנעט? זאג איך אים דאס וועסטו שוין פארענטפערן שרייב אריין ביידע צדדים און דו פארענטפער עס. כ'האב געוואלט וויסן בכלל. ס'איז דא יעצט א קעיס פון אן אומגליקליכע פרשה. שארף איינער איז געשטארבן אין בני ברק איז ער געשטארבן ער האט געדארפט חתונה האבן און דער ברודער איז נישט אויפגעשטאנען פון שלאף ממילא קען מען נישט גיין צו די חתונה מען האט געדארפט גיין צו די חתונה לאמיר זאגן דינסטאג נאכט דינסטאג אינדערפרי דער ברודער איז נישט אויפגעשטאנען האט מען קיין חופה שוין נישט געקענט שטעלן.

אנשטאטס מען זאל אנטון פאר דעם חתן א שיינעם אנצוג, האט מען נעבעך אים אנגעטון א ווייסן קיטל. שוין, הערט אויס, דער אייבערשטער פירט די וועלט, וואס קענען מיר דען אונז טון? און יעדער איז דערשראקן. יעצט, איך וויל ענק זאגן, מיר טוט עס אויך וויי, ווייל איך בין דאך אויך א חלק פון כלל ישראל, ס'איז א אידיש קינד. אפילו ווען ס'זאל זיין א גוי וואלט עס מיר אויך וויי געטון, ווייל ס'איז א מורא'דיגע מיספארטשין, מכל שכן נאך ער איז געווען א איד, א וואוילער בחור. ס'טוט מיר וויי, ס'טוט יעדן. אבער כ'וויל ענק זאגן, ס'דא א טייטש פון הייליגן בעל שם טוב הקדוש, השם שומריך השם צילך, דער אייבערשטער היט דיך, אבער דער אייבערשטער איז אזוי ווי דיין שאטן. ס'טייטש אזוי, דו גייסט ארויס ביינאכט און ס'שיינט אויף דיר די לבנה, ס'דא א שאטן פון די אלע לייטס, אז דו הייבסט אויף די הענט, הייבט זיך דיין שאטן אויף די הענט, דו לייגסט אראפ די הענט, לייגט זיך דער שאטן אראפ די הענט. דו שטעלסט ארויס די הענט ווייט אוועק, שטעלט זיך ארויס די שאטן ווייט אוועק, מיט אנדערע ווערטער, וואס דו טוסט, דאס טוט דער שאטן, דער שאטן טוט וואס דו טוסט. זאגט דער הייליגער בעל שם השם שומריך, אבער זאלסט וויסן השם צילך, דער אייבערשטער פונקט ווי דיין שאטן, וויאזוי דו פירסט דיך אויף צו יענעם אזוי פיר איך מיך אויף צו דיר, אזוי ווי דו מאכסט מיט די שאטן אזוי מאך איך נאך. יעצט, ס'איז א מורא'דיגער אומגליק אז מ'האט נישט געקענט גיין צו די חופה, כ'פארשטיי זייער גוט. ס'געווען אסאך יארן צוריק האט דא א איד ר משה הילער געדארפט חתונה מאכן זיין טאכטער און ס'איז דא געווען כ'האב ענק שוין געזאגט הרב הצדיק ער זאל רוען אין ליכטיגן גן עדן ר' ליפא פרידמאן זכר צדיק וקדוש לברכה בקיצור ער האט געמאכט זיכער אז בת רחל האט אים פארדונגען די האל אבער ווען ס'געקומען א צוויי שעה פאר די חתונה האט מען געזאגט דו מאכסט היינט נאכט דא נישט חתונה. קריג קיין איין רב זאל זיך אויפשטעלן זאגן אנטשולדיגט מען טאר נישט אפשטעלן א כלה אונטער א חופה, זי איז שוין אויך געגאנגען אין מקווה, זי איז שוין געווען נענטער ווי יענע כלה, נאר וואס אלע רבנים זענען א באנטש אוו סאר לוזערס, א באנטש אוו סקערי קעטס, קיינער האט גארנישט געזאגט, יעצט וואס איז יעצט די גרויסע פראבלעם אז מען האט דא אפגעשטעלט די חתונה אין ארץ ישראל, קוק אהער, אפגעשטעלט די חתונה אין ארץ ישראל האט דער הייליגער לעכטיגער באשעפער וואס מאתו לא תצא הרע, דא האט עס אפגעשטעלט א בשר ודם א רשע מרושע זכר צדיק לברכה פרידמאן. סאו דא האט עס קיינעם נישט געארט, דארטן דער אייבישטער האט עס אפגעשטעלט, דער אייבישטער ווייסט וואס ער טוט, דארט ווערט יעדער צוקאכט, ווער נישט צוקאכט, דו האסט דיך אזוי אויפגעפירט יעצט קומט עס דיר אהיים אויף די פאסט. און אזוי איז די אלע אלע שטיקלעך וואס מען האט אפגעשטעלט פון חתן כלה, מ'האט געהאלטן אין איין אפשטעל. ס'גייט איינער האט חתונה אין קרית יואל לויפט מען נאך דאס ווייבל יא א וואך און א חודש און א יאר נאך די חתונה וואס זי האט כשר חתונה געהאט ווען זי ווייסט זי האט געטון אלעס וואס מ'ברויך וויאזוי פילט זיך דאס ווייבל און זי גייט ברענגען קינדער מ'וועט נאכשרייען פאר די קינדער זאגט דער אייבערשטער איך ברויך פון ענק גארנישט איך וועל דיר אלעס ווייזן. מען דארף שטעלן א בחור אונטער די חופה, א מיידל אונטער די חופה, עטס שטעלטס נישט, איך וועל ענק ווייזן מיין צארן, וואס יעדער געווארן אזוי משוגע און צוקראנק און צולאזט יעצט, און ס'איז געווען נאך הונדערטער אזאלכע מעשות וואס איך גיי נישט אויסרעכענען יעצט. וואס מען האט אפגעטון פאר די בני יואל יארן צוריק ביי חתונות, די זעלבע זאך. און דאונט פארגעט, יענץ האבן מיר רשעים געטון און דאס טוט דער הייליגער באשעפער, און דער אייבערשטער ווייסט זיכער וואס ער טוט און ער איז א טוב ומטיב לרעים ולטובים. יעצט לאמיר גיין ווייטער, מיין זון האט געדארפט א שידוך טון צוויי וואכן צוריק, איז געקומען דער גרויסער מורינו ורבינו, דער גרויסער צדיק, דער וואס הייסט דער קדוש עליון און האט זיך אין אלט שטאט א גאנצע דירה און ער דינט דארט דעם אייבערשטן מיט התבודדות, ער איז דער ראש ישיבה פון תורה ודעת, ער איז פון די רעוורענד מאני חברה פון אמונת ישראל. האט זיך געזאגט פאר יענעם איד חלילה זאלסט נישט טאטשן נחום ראזענבערג. א מענטש איז געקומען פון ארץ ישראל אהיים ספעציעל פאר דעם נאכדעם וואס ער איז צוריק געפארן. סאו איך וויל פארשטיין. דאס מיידל איז נאכנישט קיין כלה און זי איז נאכנישט געגאנגען אין מקווה, ס'איז נאכנישט צוויי טעג פאר די חתונה, ריכטיג? איז דאס מעג מען? זאגט דער אייבישטער אז אויב אזוי מעג איך טון א טאג פאר די חתונה אויכעט. דאס איז וואס ער פארשטייט זיך, ער זעהט זיך אז דער אייבערשטער האקט אין אונז אריין, ער באכעט אין אונז אריין, און קיינער וועקט זיך נישט אויף? דער פריים מיניסטער אין ארץ ישראל האט שוין געזאגט פאריגע וואך, די גרעסטע מקום סכנה פון די וועלט איז מדינת ישראל, ווייל ס'איז דא צענדליגע טויזענטער מיסילס ארום אונז, ס'איז נישט מעגליך אז אפאר זאלן נישט געלונגען אויף ארץ ישראל. וואס מיינט איר? טשעפעטס מיטן אייבערשטן, מיט שמיטה טשעפעט מען מיטן אייבערשטן, מיט ממזרים טשעפעט מען מיטן אייבערשטן. יעצט האט מען גענומען צו פון די רבנות הראשית די רבנישע קערפערשאפט און מען האט אריינגעלייגט רעפארם רבי'ס אויך, זיי האבן געוואלט קודם צושפארן די ראבאנוט ווייל זיי ווילן נישט קיין רעלידזשען, האט מען זיי געזאגט נעם אריין די רעפארם. סאו מען גייט ענדליך זאגן אז חלילה ס'נישט דא א באשעפער, ס'איז כוחי ועוצם ידי. און אויב דער אייבערשטער ס'געבן נאר איין באמבע און זיי זעהן וואס דאס הייסט כוחי ועוצם ידי איינע זאל נאר געלונגען סאו וואס איז יעדער אזוי צוקאכט ס'געשען אן אומגליק אונז טוהן מיר דאס פאר יעדן מענטש מיינס א בעסטער חבר וואס איך העלף אים שטארק צו אין די מערכה האט חתונה געמאכט אפאר חדשים צוריק האט מען אים אנגעקאלט זאלסט וויסן טאמער נחום ראזנבערג קומט אריין אין די זאל העט מען אים הרג'נען און זאג ער זאל נישט קומען זאגט ער איך זאג אים נישט קאל אים אליין אן האבן זיי זיך נישט געשעמט זיי האבן אנגעקאלט און זיי האבן געזאגט טארסט נישט אריינקומען אין אונזער זאל, ווייל די זאל איז בית פייגא און דאס איז א סאטמארע זאל און דארט טארסטו נישט אריינקומען. פיין, איך הער וואס דו זאגסט. גראדע ביידע מחותנים זענען מיר גוטע ידידים. סאו האט מען גענומען א מענטש, מ'האט געזאגט אז דיין נאנטער ידיד קען דיר נישט קומען זאגן מזל טוב, כאטש יענער האט באצאלט. סאו דא האט קיינעם נישט געארט. מען האט אפגעקאלט אפאר רבנים, איך האב געזאגט איך בין נישט אינטערעסירט צו גיין, איך וועל דיר געבן די מזל טוב א טאג פריער, מען האט אפגעקאלט רבנים, יעדער זאגט כ'מיש מיך נישט, כ'מיש מיך נישט, כ'מיש מיך נישט, סאו ווייסט דו דער אייבערשטער זאגט יעצט איך מיש מיך אויך נישט, זעסט ער מישט זיך נישט, דו האסט געוואלט חתונה מאכן, זאגט דער אייבערשטער דו וועסט נישט חתונה מאכן. און דאס איז א קרבן ציבור, איט העפענס טו די בעסט אוו אס ווייל דו דודי ירד לגנו אבער מיינט נישט אז ס'איז נישט דא קיין חשבון, מיינט נישט, מען מעג שוין טאקע טוען אלעס. אינדערהיים האט מען געטון אלעס וואס מ'האט געוואלט, איז געווען דער משה רייניצער האט געטון וואס ער האט געוואלט, יעדער האט אים געלאזט, מ'האט געטון פון רעכטס און לינקס וואס מ'האט געוואלט. אין פוילן האט מיר פארציילט א איד אז אין נײַנצן דרײַ און דרײַסיק האט איין איד דעם אנדערן ממש דערהארגעט פאר א דאלאר, פאר א זלאטע, מ'האט ממש געווילט געהען, ס'איז נישט געווען קיין, מ'האט נישט געקענט רעדן צו קיינעם. איז געקומען איין מענטש האט אויסגעסטרעטענט אלעס. היטלער האט אלעס אויסגעסטרעטענט. ס'איז נישט געבליבן קיין אידן, נישט געווען מיט וועם זיך צו שלאגן. דער דעברעצינער רב האט געזאגט אין זיין דרשה, מען האט געטראפן א צעריסענע ספר תורה, מען האט געוואלט עולה זיין, מען האט זיך געקריגט ווער ס'זאל עולה זיין, האט ער געזאגט רבותי מען האט זיך אין יעדן שטעטל געקריגט, האט איין גוי שלום געמאכט, היטלער, יעצט ווילט עטס זיך נאכאמאל אנהייבן צו קריגן? איז יעדער שטיל געשוויגן. סאו וואס איז יעדער געווארן אזוי צוקאכט? ווערט נישט אזוי צוקאכט, ס'איז גארנישט! מ'האט שוין געהערט דאס אלעס. עטס טוטס די זעלבע א גאנצן טאג, איז השם צלך, דער אייבערשטער שפילט מיט, אזוי ווי מיט די שאטן שפילט מיט מיט דיר, דער איז נאטינג ראנג. ס'איז א מורא'דיגע ווייטאג, ס'טוט מיר מורא'דיג וויי, אבער איך זעה נישט ווי עטס ווערט אזוי צוקאכט. כ'בין געגאנגען אמאל, כ'האב געבעטן. אז די בוני עולם וואס איז מחריב עולם זאל מיר געבן אפאר טויזענט דאלער פאר די בחורים זאלן קענען חתונה האבן די וואס מען האט מאלעסטעט, זאגט ער אונז געבן נאר ווער ס'האט נישט קיין קינדער, זאג איך איך זאג דיר צו די אלע וואס כ'וועל שיקן צו דיר וועלן אין לעבן קיין קינדער נישט האבן, זיי וועלן אפילו נישט חתונה האבן ווייל זיי זענען צובראכן, ניין פאר די געב איך נישט, ער געבט נאר די וואס זאלן ברענגען א ממזר אויף די וועלט, איך וויל פרעגן מען מאכט יעצט א מעמד קידוש השם מיט די אינטערנעט. יעדער רב איז אויף אינטערנעט, יעדער רבי איז אויף אינטערנעט, יעדער מוסד האט אינטערנעט. כ'האב אויסגעטשעקט חסד לאברהם האט נישט קיין אינטערנעט, ווייל זיי זענען צו גרויסע בהמות זאלן עס מאכן. חוץ דעם האט יעדער. מאכט מען יעצט א קידוש השם. מ'האט זיך צוטיילט און צוריסן, מ'האט געספליט סאטמאר אין העלפט, טאמער האט מען נישט גענוג געספליט האט מען עס אפיציעל געספליט. איך וויל פרעגן א שאלה. פארוואס זאל זיך נישט אויפשטעלן דארט א רב און זאגן רבותי דער אינטערנעט איז נישט אונזער ערשטע פראבלעם יעצט האמער א פראבלעם פון שידוכים קיינער שטופט נישט קיין שידוכים שדכנים ווילן נישט ארבעטן ווייל מען באגנבעט זיי סאיז דא צענליגע טויזענטער יונגלעך און מיידלעך וואס זיי וואלטן געדארפט א שידוך און קיינער טוט נישט פאר זיי. אין בעסט קעיס סענעריאו, טאמער טוט איינער א שידוך און מען גייט פרעגן א רב, זאגט דער רב, טו נישט דעם שידוך. ניין, ער איז נישט גענוג א פיינער איד. ער איז נישט גענוג א פיינער מענטש. און גראדע דער ראש ישיבה וואס ער האט אפגערעדט דעם שידוך, האב איך געהערט זאגן אז ער האט אייגענע קינדער צו אייניקלעך וואס זענען שוין מחלל שבת. אין וועלכע שטוב איז נישט דא היינט די מגיפה פון חילול שבת? וועלכער איד קען זאגן איך האב פיר פינף צו זעקס קינדער און כ'האב נישט עטליסט איינעם וואס ער איז א מחלל שבת? קען זיין ער גייט נישט מיט א אפגעשוירענע בארד אבער ער טעקסט זיך אינדערהיים מיט אנדערע. אן אמת'ע שומר שבת אזוי ווי שטייט אין שלחן ערוך איז כמעט נישט דא היינט א שטוב וואס איז דא. און אן אמת'ער שומר הברית און אן אמת'ע ערליכע אידישע טאכטער וואס זענען נישט נבעלה געווארן כמעט היינט נישט דא. זיי זאגן אליינס זיי זענען שוין מודה אז בחורים איינס פון פינף און מיידלעך איינס פון צען זענען מודה צו מיינע סטאטיסטיק. סאו וואטס גאוינג אן? וואו גייט כלל ישראל? ווייל ס'איז דא עפעס א משוגענער וואס האט באצאלט געלט פאר די אסיפה און אפאר אידן לעבן פון דעם? מען דארף די גאנצע אסיפה ווען מען ענדיגט דארף מען זאגן יעצט נעמט מען אראפ א האלבע שעה רבותי אונז וויל מיר טראכטן אן עצה וויאזוי מען טוט מאכן שידוכים מיט כלל ישראל משפחות זענען קע"ה געוואקסן אין יעדע משפחה איז דא עפעס א בובו. די אלע בובוס פון דערהיים האט מען פארגעסן, אבער בעל שם הקדוש האט געזאגט אז וועגן דעם איז געקומען די צו נאפאליאנס מלחמה, ווייל ס'איז נישט געגאנגען קיין שידוכים, זעט אויס מ'האט זיך שוין צופיל יארן געקענט, אפאר הונדערט יאר אין יוראפ שוין געווען טו מאטש, איז למעשה אבער איז דא אזא מין זאך וואס דער עולם האט שוין אסאך משפחות, ס'איז שוין דא די פערדע דור, יעדער קען יעדן, און ס'איז דא וואס זיי געדענקן נאך די אלטע שמוץ און די אלטע שייגעץ שטיק פון דערהיים. איז במילא איז נישט אזוי גרינג היינט מיט שידוכים, עניוועי מען טוט דאך נאר שידוכים פאר יענעם, איז וויי זאל נישט זיין אז די אלע רבנים זאלן זיך נישט אויפשטעלן און זאגן, די אלע חברה וואס זיי זיצן אויפן אינטערנעט די ווילן ווייטער זיצן, זיי ווילן נישט אראפגיין ווייל די רבנים מאכן דא אן אסיפה, דארף מען זעהן מען דארף זאל זיי אלע חתונה מאכן, זאלן אנהייבן א נארמאל לעבן. נאר וואס דאס וועט קיינער נישט טוהן, פארוואס? ווייל ס'ליגט נישט קיין געלט אין דעם, קענסט מיר רעדן אויף די אסיפה ליגט אפאר דאלער. שוין, יעצט ברוך השם מען דעכעט אפ אביסל, ברוך מרדכי גייט צוריק וואו ער באלאנגט מיטן אייבערשטנ'ס הילף, ס'וועט זיין אפאר חדשים ארום. יעצט די עסקנים זענען געווארן מורא'דיג ווילד, זיי הייבן אן צו סטראשען, קודם האבן זיי געוואלט אנהייבן מיט געלט, ביי געלט האבן זיי מורא שוין היינט הייבן זיי יעצט אן צו סטראשען, זיי לויפן נאך די אלע וואס זענען פארמישט אין דעם שרייען זיי זענען נאך מוסרים, און זיי האבן זיך גענומען ארויפלייגן אויף די בלאגס אויף מיר. אלע מיני זאכן, ווייסט, זיי קוקן נאך דארטן אין דעם אלטן צייטונג, טראנסלעוואניער צייטונג, וואס מען האט געשריבן, נעבעך, אויף קדושים וטהורים, אויף ערליכע אידן, אין דעם שמוץ גייען זיי יעצט בויען. בויעטס, קינדערלעך, וויפיל עטס ווילטס. פארטס ווייטער מיט ענקער שמוץ, און ברוך מרדכי'ט אריינפארן אין תפיסה אם ירצה השם, דארט וואו ער באלאנגט, און דארט וואו אלע חזירים באלאנגען. עטס האטס מיר אלע. א גוטן טאג און כל טוב. כ'האב שוין געמאכט איין עמורדזשענסי אויף נײַן וואן וואן, יעצט מוצאי שבת פרשת שלח מוז איך צולייגן נאך אן עמורדזשענסי. כ'בין געגאנגען היינט אין די גאס שבת, טרעפט מיך איינער פון די גרויסע עסקנים און אזוי זאגט ער מיר, דו ווייסט פארוואס ס'איז דא צוויי אסיפות? פארוואס איז נישט גענוג איין אסיפה? פארוואס קען מען עס נישט מאכן אינאיינעם? זאגט ער מיר, ווייל אלע ערנסטע רבנים האבן נישט געוואלט אז מענדעלע חזר זאל רעדן. זאגט ער, און נישט וועגן דיין האטליין. ס'האט גארנישט מיט דיין האטליין. דאס אלעס וואס דו זאגסט אויפן האטליין אויף אים, דאס איז אמת. אבער די רבנים ווייסן עס אן דיין האטליין. דער מענטש איז א מושחת אלע יארן געווען. איז במילא האט מען אים נישט געוואלט לאזן רעדן. האט סאטמאר געזאגט די ארונים דעמאלטס מאכן מיר אונז גארנישט. הער איך אז ווינער רב איז געווען דער בראוקער וואס ער האט פארמיטלט אז. מ'קען דאך נישט מאכן מ'זאל נישט מאכן גארנישט וועגן פאליטיק, מ'עט מאכן צוויי און יעדער וועט זיך מאכן זיין שבת פאר זיך. יעצט, איך וויל אפאר זאכן באטאנען, די ערשטע זאך וויל איך וויסן, ווינער רב, אז איר זענט אזא גוטער בראוקער, פארוואס האט איר נישט געקענט בראוקערן אז מ'זאל דערווייל נאך האבן דעם בית מדרש וואס איר האט צובראכן, למעשה האט איר גענומען א שול בשאט נפש, איר האט עס צובראכן, יעצט שטייט די לאט צו פארקויפן. אט ס'איז דא א יונגערמאן וואס האט דארט א הויז אינמיטן, און ער האט נישט געוואלט פארקויפן, און עטס האטס געהאלטן אז מ'וועט מאכן א גרויסן קארנער א תלמוד תורה מיט אלעם, זענט איר געגאנגען אויף על שם העתיד האט איר שוין צעווארפן א שיל, ס'איז דאך אזא חוצפה וואס די וועלט האט עס נישט געהערט, און אפילו דעמאלטס האט איר אויך געדארפט קאמפענסעטן אז די שיל זאל בלייבן, דארט האבן אידן געדאווענט. איך בין אויך געווען איינע פון די מתפללים דארטן, און די רבנים האבן מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן דארטן, ס'איז געווען אן אמעריקאנער שיל וואלט איך ווען געקענט דאווענען, דאס רשעות איז אנבעליוועבל, נאר איר האט געטון א מורא'דיגע זאך, איר האט געמאכט אז דער חזר מענדעלע שטאט ער זאל זאגן איים סארי, ער זאל נאך גיין פירן א גאנצע מערכה קעגן אינטערנעט, נו וויל איך פרעגן איר האלט אז דאס גייט האבן הצלחה? איר האלט אז דארט וועט קומען איין מענטש וואס ער וועט גלייבן איין ווארט וואס דער אויסווארף מענדעלע חזר פארקויפט? וויי ס'איז דאך א דזשאוק די גאנצע זאך, מענדעלע חזר פארקויפט קדושה, ס'איז אזוי ווי בן גוריון ימח שמו זאל פארקויפן אנטי ציונות, ס'איז דאך א דזשאוק. און נאכדעם וויל איך פארשטיין נאך א זאך, ווינער רב, איר האלט טאקע אז. די וועג וויאזוי מען דארף זיך שלאגן איז אז רבנים חזירים זאלן זיך ארויפשטעלן און רעדן קעגן דעם, איר האט געהערט וואס ס'איז געווען יעצט ארום געגאנגען א פיקטשער פון א בחור, וואס ער איז געווען אויסגעטון אינגאנצן נאקעט, א קרית יואל'ער בחור, און נאכדעם א טאג צוויי שפעטער האט מען ארום געשיקט ווי ער שטייט מיט די כלה אינאיינעם אנגעטונערהייט, ער איז געווארן א חתן, ס'איז אנבעליוועבל וואס די גאנצע קרית יואל איז. סא איר האט א פראבלעם הייסט עס מיטן אינטערנעט און מענדעלע גייט זאגן וואס יא און וואס נישט און וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט האסט געמאכט א מורא'דיגן שלום וויענער רב און נאכדעם האב איך געוואלט וויסן מענדעלע חזיר דו האלטסט אז דו ביסט דער ריכטיגער מענטש וואס דו זאלסט מעורר זיין אויף די זאכן? דו האלטסט אז אין קרית יואל וואס איז די גרעסטע ארטאדאקסישע קהילה דארפסטו קומען יום כיפור און זאגן א דרשה פאר כל נדרי וואס אונזער רבי האט זיך דעמאלטס אויסגעוויינט און אויסגעבלוטיגט און האט יעדן איינעם געמאכט ער זאל מהרהר בתשובה זיין? דו ביסט דער פאסיגער מענטש דו זאלסט דאס טון? ס'איז שוין נישטא קיין אנדערע וואס ס'קען עס טון? זיי דערציילן אז אמאל איז געגאנגען רבי אהרן האט דער רבי געזאגט אונטער זיין רוקן דער העט קיינמאל נישט מצליח זיין אזוי זאגן זיי דו זעסט דאך ער איז יא מצליח, די תירוץ איז ער איז נישט מצליח, די תירוץ איז אז ער איז אריין געקומען ער איז געווארן סאטמארער רבי און ער געט עס איבער פאר מענדעלען, ווען מענדעלע העט זיין רבי העט מען קענען אריין קומען אן א אונטערהויזן אין די אזוי ווי די פיקטשער פון דעם בחור אזוי העט מען קענען אריין קומען אין בית מדרש און שמעון זאב העט אזוי גיין אין די ווייבער שול. דער חזיר. ס'האט טאקע נישט קיין הצלחה, דער רבי האט נעבעך געזאגט ער העט נישט מצליח זיין, כ'ווייס נישט צו ער האט עס געזאגט צו נישט, נאר איך זעה שוין די הצלחה. די הצלחה איז אז ער גיבט אונז מאסקאווע דאק, דער נאמען אז ער גיבט די כשר'סטע שחיטה, שחיטה מהודרת, און ער גיבט אונז שחיטה מונחת, ס'איז די זעלבע ווערט ווי דאס זיין טאטע, ער גיבט פאר מיל מארט א הכשר, נאר אנשטאטס די בהמות זאל שטיין אין די הייך בייגט מען זיי אראפ, ס'איז די זעלבע נבילה טריפה, די זעלבע גארנישט. און נאכדעם הייסט עס נאך אז ער איז דער גרויסער רב פון די וועלט. עניוועי, איך האב געוואלט זאגן פארן עולם, יעדער זאל גיין אויסהערן ווי דער חזיר רעדט, און נאכדעם אים פרעגן, זאג מיר מענדעלע, וועי ביפאר ווי העד די פראבלעם פון די אינטערנעט, און וועי ביפאר דער וואז אן אינטערנעט, האסטו שוין אפגע'חזיר'ט בחורים אין די ישיבה אין קרית יואל אז דיין טאטע האט דיך גערופן מענדעלע ראבער? האט טאטע געזאגט דו ביסט נישט פון ראבער, האט מען דיר א נאמען געגעבן מענדעלע ראבער, און נאכדעם האסטו נאך געטוהן געוויסע שייגעץ שטיק אלל אווער אין אנטווערפן מיט די בחורים און מיט די זונות אין אמסטערדאם, און וויל יעצט זיין איידעם ברוך מרדכי האט נאכגעמאכט איינעם און איז געגאנגען איבערבעטן מענדעלע איז נישט געגאנגען גארנישט איבערבעטן. די תלמידים שטייען שרייען ווייטער אז ס'איז אלעס אמת. סאו מענדעלע, ווען דו שטעלסט דיך אויף און דו רעדסט קעגן אינטערנעט איז עס אזוי ווי בן גוריון להבדיל וואלט זיך אויפגעשטעלט און ער וואלט גערעדט קעגן ציונות. א מענטש וואס האט געלאזט אויסבלוטיגן זעקס מיליאן אידן און געזאגט וואס מער מ'וועט הרג'נען וועט זיין בעסער ווייל אונז וועל מיר האבן א לאנד. רק בדם תהיה לנו הארץ. ער מיט גרינבוים און די גאנצע חברה. און יעצט זאל ער זאגן עפעס קעגן ציונות. ס'איז דא דער ראש ממשלה אליינס האט זיך אויפגעשטעלט און האט געזאגט פאריגע וואך רבותי איר זאלט וויסן זיי האבן אונז ארום גענומען מיט טויזענטער מיסלס ערגעץ וועט קלאפן א מיסל. יא. נאר דער עולם כאפט זיך נישט. הריני מתריס בשרכם. מענדעלע גייט אונז זאגן א דרשה פון מוסר קעגן אינטערנעט. פארן אינטערנעט האט ער שוין מכשיל געווען א האלבע ישיבה. אקעי און דאס איז דער עמורדזשענסי נאמבער טו. א גוטן מוצ"ש שבת קודש פרשת שלח. כ'האב געוואלט רעדן. דריי עמורדזשענסיס. די ערשטע עמורדזשענסי וויל איך רעדן פון די גרויסע אסיפה וואס ס'גייט ווערן געהאלטן אין וויליאמסבורג קעגן דעם אינטערנעט. די צווייטע וויל איך רעדן וועגן ברוך מרדכי'ן דעם דינסטאג קומט זיין קעיס. און די דריטע וויל איך רעדן וועגן ר' ניסן קארעליץ. יעצט, איך וויל זאגן אזוי, קודם. מען זאל וויסן ס'קומט דא פאר צוויי גרויסע אסיפות, אהרן מיט זלמן לייב מאכן עקסטער אסיפות קעגן די אינטערנעט. די ערשטע זאך וואס איך פארשטיי נישט איז, אהרן האט געזאגט קלאר פאר מענדעלע חזיר פאר זיין זון ער זאל אונטערשרייבן קעגן נחום ראזענבערג, שרייט ער אים טאטע איך שרייב דאך אונטער מיט רבנים וואס האבן דיך ממש ארגער ווי געלייגט אין חרם, וואס האבן דיך אראפגעברענגט. זאגט ער יא אבער אין די זאכן ארבעט מיר אינאיינעם סאו אינטערנעט איז דאך אויך די זאכן זנות פארוואס מוז מען מאכן צוויי עקסטערע אסיפות יעצט איך הער זאגן אז סהאט צוטוהן ווייל יעדער וויל ווייזן פאר די פאליטיקעל קענדידעיטס וואס זיי לויפן יעצט יעצט איז דאך א וואוטינג יעיר וויפיל מענטשן זיי האבן סאו בעסיקלי מען מיינט נישט די הגדה מען מיינט די קניידלעך דער עולם זאל וויסן מען נוצט ענק פאר פראסטעטוטס פאר האורס. מען טוט מיט ענק וואס מען וויל, מען רעדט ענק איין אז דאס האט צוטון מיט אינטערנעט, און דערווייל וואס טוט מען? נאכדעם גייט מען צום פאליטישן, לוק, איי העוו סאו מעני פיפל, איי העוו סאו מאטש וואוטס, און דו וועסט מיר דאס געבן און דו וועסט מיר יענץ געבן. סאו, איך הער גאר זאגן אז די זאלוינים גייען גאר נעמען א פי אויכעט אויף אריינצוגיין. האב איך געוואלט זאגן דעם עולם א פשוט'ע זאך. יעדער זאל זאגן פאר די זאליקא קלאב מיט די ארויניקא קלאב. ווילסט איך זאל קומען? נאו פראבלעם. איך וויל פינף הונדערט דאלער פאר קומען. אזויפיל טשארדזש איך צו זיצן דארטן צוויי שעה. סאו דאס איז איין זאך. די צווייטע זאך האב איך געהערט זאגן אז זיי האבן געוואלט אז מענדעלע חזר זאל נישט רעדן. די ארוינים האבן געוואלט. נישט די זאלוינים. ההם. די ארוינים האבן נישט געוואלט ער זאל רעדן. מענדעלע חזר כאפט נישט ווי אנגעשמירט זיין נאמען איז. ער האט געהייסן מענדעלע ראבבער אין די ישיבה. און ער האט ארויסגעווארפן דעם יונגערמאן וועם ער האט מאלעסטעט פון בית מדרש פון טוירטין הופער, און ער האט אנגע'חזר'ט אין אנטווערפן די בחורים, און ער איז געפארן אויף אמסטערדאם, דארט איז דא זונות, ער כאפט נישט ווי אנגע'חזר'ט און אנגעשמוצט ער איז, דער עולם מוז נאך זאגן ברוך הוא וברוך שמו יומא ווייל זיי ווילן נישט פארלירן די סאסייעטי מיט די שול ווי זיי דאווענען צו וכדומה, און דער חשבון איז זייער פשוט, און אז ער וועט ארויסגיין און וואס עט שוין זיין. מענדעלע בלייבט ווייטער א רב אין שימעזעוו, מייזעלס בלייבט ווייטער א רב אין קרית יואל, ס'איז א באנדע חזירים, באט עניוועי, האבן זיי נישט געוואלט אז מענדעלע זאל רעדן. ווי קען זיך מענדעלע אויפשטעלן זאגן אז דער אינטערנעט איז די פראבלעם, ווען פאר ס'איז נאך געווען די זאך ווי אינטערנעט, האט שוין מענדעלע ארומגע'חזר'ט מיט אלע בחורים אין קרית יואל. סא דער אינטערנעט איז געווען די פראבלעם? קען זיין ער האט רוח הקודש אז ס'וועט זיין האט ער שוין גע'חזר'ט דעמאלטס. און וואס האט עס צו טון מיט אנטווערפן וואס ער האט דארט אפגעטון פאר זיינע תלמידים? סא דאס איז א זייער א גרויסע שווערע זאך וואס אונז קען מיר דאס נישט אויספיגערן. אונז קען מיר נישט אויספיגערן די איידיע. דער עולם וויל נישט ער זאל רעדן און ער שטופט זיך אריין איבעראל און ער וויל דווקא יא רעדן. ער מיינט מיט דעם וועט ער גרויס ווערן, ער וועט אזוי גרויס ווערן ווי ער איז געווארן גרויס אז ער האט אונטערגעשריבן קעגן מיר. איך קען נישט דעם מענטש, ער איז מסתם צוואנציג יאר יונגער פון מיר, און ער נעמט זיך אונטערשרייבן. ווער ביסטו? וואס האסטו געטון אמאל פאר אידישקייט צו פאר סאסייעטי? ער געט א שרייב אונטער, ער זיצט אויף פוילס חשבון, ער שרייבט אונטער ווייל מ'האט אים געזאגט אז דו וועסט ווייזן אז דו גייסט ארויס וועגן עניני קדושה וטהרה, וועט דער עולם גלייבן אז דו ביסט אן ערליכער און דאס אלעס וואס מ'זאגט אויף דיר איז שקר. דערווייל, א נעכטיגן טאג, ניין, דעם עולם קענסטו נישט פאפן, דער עולם איז נאר נישט אייביג אינטערעסירט צו ריטאליעיטן ווייל זיי קענען נישט גיין אין מלחמה, נישט יעדער קען זיך ערלויבן א מלחמה. אבער למעשה, דער עולם ווייסט ווי ווי דו האלטסט, דער עולם ווייסט ווער דו ביסט. פארט זאגן דארטן א כל נדרי דרשה אין מאנרא, דאס איז דאס הייליגסטע פלאץ, אונזער רבי האט דאס געגרינדעט, און דער גרעסטער נואף שטייט אויף אונזער רבינ'ס פלאץ אויפן דברי יואל, און ער זאגט וועגן עניני קדושה וטהרה. זאגט מיר איינער ער האט שוין תשובה געטון, זאג איך אים ס'איז שקר, תשובה געטון וועל איך וויסן ווען ער וועט זיך אויפשטעלן און זאגן רבותי אבל אשמים אנחנו, איך בין געווען א חזיר, כ'האב מאלעסטעד בחורים, און ווער ס'ברויך היינט העלפ זאל קומען צו מיר, איך וועל מיך אנשטרענגען און איך וועל אים טרייען צו העלפן. כ'האב יעצט באקומען א טעלעפאן קאל פון פלארידע פון איינעם וואס מענדל, ער זאגט מענדל האט אים אנגע'חזר'ט, און ער איז היינט א גוי גמור, ער וויל מיר שרייבן א בריוו די גאנצע פרשה, זאג איך, קענסט שרייבן, אבער טו מיר א טובה, שרייב עס נישט שבת. ווייל ער האט מיך געקאלט פרייטאג פארן פארן זמן, דו ווילסט עס שרייבן שרייב נאר נישט פאר שבת, שבת קודש וויל איך נישט זאלסט מחלל שבת זיין, סא דאס איז וואס דא גייט פאר, דאס איז וואס דא איז געשען מיט די גאנצע מענדעלע חזיר'ייקע. סא האט מען אונז ארויף געצווינגען אז מען מוז אויסהערן מענדעלען וואס ער זאל זאגן אז דער אינטערנעט טויג נישט, מענדעלע חזיר ס'וועט נאך קומען א צייט ווען דער אינטערנעט וועט זיין כשר. ווען דו וועסט זיין רבי עט מען דאך מעגן טוהן זנות ממש, נישט נאר רעדן פון זנות. יעצט, די אהרונים און די זאלוינים מאכן דאס עקסטער, אה אייערע באן האט געזאגט מען ארבעט אינאיינעם, דאס איז א פאליטיקעל מואוו. יעצט איז דא דער פליט, יאסעלע פליט, דער גבאי פונעם סקולענער רבי'ן. ער איז מושי'ס באדי באדי, דער בעסטער פרענד. ער האט אריינגעפירט דעם סקולענער רבינ'ס זון, דעם וואס מ'האט אים געדארפט טוישן די לעבער, ער האט אים אריינגעפירט שעיה יאנקלען ער זאל אונטערשרייבן אויף נחום ראזענבערג. מושי האט געלייגט א לחץ אז סקולענער רבי זאל אונטערשרייבן. דער סקולענער רבי האט אויף אזויפיל שכל נישט אונטערצושרייבן אויף א איד. למעשה האט ער געזען ביי זיין טאטן אז מ'גייט זיצן פאר א איד און מ'שלאגט אין ראמעניע אין די תפיסה, און מען גייט נישט חלילה אויף א איד אונטערשרייבן, ביי אזוי פיל האט ער געהאט נאך שכל. אבער דער זוהן האט דאך שוין נישט געזעהן, ער האט דאך שוין געפרעסן אין מאנטריאל טשיקן מיט רינדערן פלייש, ער קען שוין די מצב אסאך בעסער. ער גייט אונטערשרייבן אויף א איד, נישט נאר אויף מיר, ער האט אונטערגעשריבן אויף עטליכע אינגעלייט וואס האט זיי דעם שלום בית געהארגעט, איינער וואס אלע קינדער גייען אים נעבעך ארויס לתרבות רעות ווייל דער שייגעץ האט אונטערגעשריבן אויף יענעם, און ממילא האט ער ארויסגעווארפן איין קינד. פון סאסייעטי, און פון דארט האט זיך שוין גענומען נתגלגל הדבר אז דאס קינד שלעפט יעדן נעבעך אוועק. פארשטייסט? דאס איז דער אונטערשרייבער. זאגט ער, יא, אבער ס'איז דא א רב, אן ערנסטער רב, וואזנער, ר' יוחנן וואזנער, האט אויכעט אונטערגעשריבן, און ער האט געבעטן, האסטו געדארפט זאגן יוחנן, ער האט סתם נישט מברר געווען די זאך. על פי שניים עדים או שלושה, הקיש שניים לשלושה, זענען אלע אייניג שולדיג, קענסט נישט זאגן ווייל כ'האב שוין געזען צוויי אונטערגעשריבן האב איך מיטגעשריבן, דער יאסעלע פליט האט געטון אסאך רשעות, איך הער ער איז א מנהל אין חתם סופר, איך הער אז ער האט אריינגעשלעפט דעם רב, דעם מאטערסדארפער רב האט ער אריינגעשלעפט אין די חתימה, איך קען נישט דעם מאטערסדארפער רב, איך בין קיינמאל אין אויבערלאנד נישט געווען, איך בין אפילו נישט דורכגעפארן מאטערסדארף. ווי דער צעדרייטער איז געגאנגען אונטערשרייבן אויף מיר וועל איך קיינמאל נישט אויסרעכענען. האסט געהאט א פראבלעם מיט מיין נבלישע האטליין קאל מיך אפ! זעץ דיך אראפ מיט מיר! עניוועי איך הער דער יאסעלע פליט האט אים אריינגעפירט דארט. און גראדע אין מאטערסדארף איז דא יעצט א מלמד וואס ער איז א נואף און א טאטע קאלט מיך אן איך זאל אים זאגן ווער ווייל זיין קינד לערנט דארט. איך וועל דיר זאגן ווער. אלע מלמדים זענען בחזקת חזירים נואפים און קיינער איז נישט עקזעמט. אז ס'איז דא איינער וואס איז עקזעמט ער איז טאקע אן אויסנאם, ער איז אבאוו די עוורידזש מלמד, ווייל די עוורידזש מלמד איז א חזיר א פעדעפייל אלל אוו דעם מיט די רבנים אינאיינעם. יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאו בקיצור איז דער יאסעלע פליט האט אריינגעכאפט דעם סקולענער אז ער זאל יעצט גיין צו זלמן לייב'ן צו זיין אסיפה און אים נישט צו אהרן'ען. וואס דער סקולענער רבי דארף פארשטיין איז אזוי, דער ר' אהרן האט מער בית הכסאות וויפיל דער סקולענער רבי האט מתפללים? דו קענסט דיר נישט ערלויבן אריינצוגיין אין אזא מלחמה סקולענער רבי, איינמאל האט דיך שוין משה דורכגעווארפן ס'האט געהייסן דו'סט ווערן דער צדיק הדור און זיי די ליטווישע האבן געוואלט אז זייער גאט זאל ווערן דער צדיק הדור און ממילא האט מען זיך צוקריגט און ס'איז געווארן אויס אסיפה אינאיינעם. סאו איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך, סקולענער רבי דו זעסט אז משה פירט דיך אין באד, יעצט גייט ער דיך ארויסנעמען פון אהרן וואס ער האט זיבעציג אכציג פראצענט פונעם עולם, און ער האט די וועלטי פיפל, און דו גייסט נעמען דיין גאנצן ארגענעזעישן און אריינפירן צו זאליקא'ן, זאליקא וועט דיר נישט געבן א פרוטה, דער איז א קארגער, א חזיר, ער איז א לאו לייף. יו שודנט דו דעט. זאלסט אינגאנצן נישט גיין צו קיינעם, זאג דער קאפ טוט דיר וויי דו קענסט נישט גיין. דו האסט נישט קיין רעכט צו נעמען דעם מוסד חסד לאברהם און עס אוועקפירן צו זאליקא, זאליקא וועט דיר נישט העלפן. הווי זהיר ברשות, ווייל ווען זיי ברויכן דיך נוצן זיי דיך, ואין עומדים לאדם בשעת דחקו, משה פרידמאן דער טעראריסט וועט דיר נישט גיין קיינמאל צו העלפן, ער וויל דיך פונקט אזוי באגראבן פונקט אזוי ווי ער וויל באגראבן אהרן. ס'איז נאר נישט דא וואס צו באגראבן ווייל די תלמוד תורה די פאר די יסומים האסטו צוגעשפארט אין מירון איז דא צוויי מוסדות געווען צוגעשפארט ס'איז געווען א קיך פאר די יסומים און א תלמוד תורה האסט דאך אלעס צוגעשפארט אין בני ברק האסטו עס קאנווערט די בית יסומים צו א ביזנעס צו א פאר דיין איידעם שטערן פאר א געהעריגע תלמוד תורה. סאו בקיצור, משה האט דאך נישט וואס צו צושפארן, ווען נישט וואלט ער דאך זיך אויך צוגעשפארט, פארגעס נישט דעי, ליפא פרידמאן זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי עולם הבא איז געקומען צום סקולענער רעבן אויף הופער סטריט, איך בין דארט געווען, נישט מיין עלטער שוויגער און נישט מיין באבע, נחום ראזנבערג איז געווען אינעווענדיג, ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן ר' יוסף בוקסבוים, ער האט אים געהאלטן אין הופער סטריט ביי זיך אין שטוב, און ער איז אנגעקומען דאן פון ראמעניע, ער האט געזוכט ווי מען זאל זיך פלאצירן, איז געקומען ליפא פרידמאן זכר צדיק וקדוש לברכה אליין, נישט געשיקט א שליח, אני ולא מלאך אני ולא שרף אני הוא ולא אחר, און ער האט געזאגט, סקולענער רבי טאמער וועסט דיך באזעצן אין ווילימסבורג, טאמער מיינסטו אז דו ווייסט וואס די געסטאפא אין ראמעניע האבן געקענט, וויל איך אייך זאגן, זאלסט שוין בעסער דאס פארגעסן. אונז גייען מיר דיר אזאלעכע יסירים אנטיילן אז דו וועסט אינגאנצן נישט בלייבן א לעבעדיגער. ס'האט אים ליפא געזאגט, יעדער האט עס געהערט, ער האט זיך נישט געשעמט, ער איז געווען אזא מנוול, אזא שייגעץ, אזא רשע, אז ער קען זאגן פאר אן אלטן איד דאס אין פנים. ער האט געבויעט סאטמאר. נישט סאטמאר, סאטמאר האט דער רבי געבויעט, כ'רעד פון די אלע שקצים ארום און ארום. סאו בקיצור, ער וויל דיך פונקט אזוי אונטערברענגען ער האט נאך דיין טאטן געוואלט אונטערברענגען, דיין טאטע האט געמוזט וואוינען אין קרוינהייטס, אין בארא פארק האט ער נישט געקענט וואוינען ווייל דו וואוינסט דארט, ישראל אברהם האט דארט געוואוינט, אין וויליאמסבורג האט ער נישט געקענט וואוינען ווייל ליפא פרידמאן האט אים געזאגט ער טאר נישט, און וואו האט ער געקענט וואוינען? האט ער געוואוינט אין קרוינהייטס, איר הערט א מעשה? הא! וואט א דזשאוק! און דאס אלעס אונטערן נאמען אידישקייט, וואו! קנאות! סא גייסטו יעצט און דערחברסט דיך צו זאמא לייבן? דעטס ראנג! דו דארפסט אדער גיין צו ביידע אסיפות אדער זיצן אינדערהיים די קאפ טוט דיר וויי, דו טארסט נישט גיין צו אזא אסיפה ווייל דעמאלטס נעמסטו גאנץ חסד לאברהם, דו שטעלסט עס אונטער משה טעראריסט פרידמאן'ס מענעדזשמענט. סאו דארפסט נישט האבן קיין עקסטערע שול אויף הופער סטריט, דארפסט נישט האבן גארנישט, קענסט עס צושפארן, קענסט אריינגיין אין ראדני זיי וועלן דיך לאזן זינגען העמענענענענענענענענע יומא שבת שבת קודש טעטעטעטעטע. דיך לאזן דאס זינגען? זיכער! ווען נישט וועט מען דיר געבן אונטן לעבן די מקווה איז דארט דא א צימער דארט קענסטו עס זיכער טון. איך זאג דיר סקולענער רבי דו טוסט א לייף טיים מיסטעיק דיין גאנצער מוסד וועט ווערן צוגעשפארט. די אהרונים זענען נישט קיין מפיל קינדער, זענען די זעלבע מוסרים ווי די זאלוינים.

צעבראכענע יסומים, און דו האסט געזאגט כ'האב עס אין דרערד, מען האט עס צוגעשפארט, און וואראן איז צוגעשפארט, טאטלי קלאוזד, הערשל וועבער האט געהאט דעם בודזשעט אויף זיין פלייצע, קומען שטערן האט געזאגט ניין ער וויל עס פירן. שטערן דאס איז די זעלבע לאו לייף פעמילי פון סקאלענער רעבעצן, זי איז געווען א שטערן, און דאס איז מיילעך שטערן דער חזר וואס מען האט אים אריין געברענגט, מען האט ארויס געשיקט א מענטש ער זאל אים אריין ברענגען אינמיטן לערנען ווייל מען האט געזאגט ער האט פלעי בוי מעגעזינען אונטערן פרידזשידעיר. יעצט איך פארשטיי נישט ווי איז זיין ווייב געווען זי האט נישט געזען אז דאס א פלעיבוי מעגעזין אז יעדער האט שוין געוויסט האט דאך זיין ווייב אויך געוויסט און מען האט געשיקט איינעם און ער האט אים אריינגעברענגט אינמיטן טאג זיי האבן אים נישט געוואלט האבן אין פליישמאנס און נאכדעם איז דא דער אנדערע יצחק שטערן דער מניוול וואס האט טאטשט די בחורים און אט אזא חברה איז לאזט איר דאך יעצט אריין סקולענער רעבע יו אר מעיקינג א לייף טיים מיסטעיק דו טארסט דאס נישט טוהן. און אז יאסעלע פליט פארפירט דיך איז עס א צרה. איך וויל דיר זאגן א שיין ווארט. דער הייליגער בעלזער רב האט געזאגט, ס'איז דא א פסוק אין חומש אז מען זאל נישט נעמען שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. פרעגט ער, וואס הייסט עיני חכמים, וואס הייסט דברי צדיקים, און וואס הייסט השוחד יעוור ויסלף? וואס זענען די לשונות? ס'דארף שטיין כי השוחד יעוור ויסלף דברי חכמים צו דברי צדיקים. זאגט ער א מורא'דיג ווארט דער רב, דאס האט נאך געזאגט דער רב ישכר דוב, א מורא'דיג ווארט. ער זאגט ביי יעדע קדושה איז דא קליפות ארום און ארום. און יעדע רבי האט שקצים גבאים ארום און ארום וואס זיי ברענגען אים אונטער. זאגט ער אזוי. דער גבאי נעמט שוחד און דאן קומט ער אריין צום רעבין און פארדרייט אים א קאפ די מעשה איז גאר אנדערש געווען זיי געקומען זאגן פאר ר' אהרן אז נחום ראזענבערג איז גאר דער מניוול בשעת ווען ער ביי זיך אין שטוב האט ער א זון מיט אן איידעם א מניוול ער האט אסאך בחורים מניוולים קוקטס אויף די ווידיא א בחור אויסגעטון אינגאנצן אין פראנט פון א ווידיא. דאס איז פון קרית יואל די פירות. און איבעראל ווי זיי דרייען זיך זיינע בחורים. דאס אלעס איז מותר לכתחילה. די פראבלעם איז נאר דער אינטערנעט און נחום ראזנבערג'ס האטליין. ווער האט דאס געטון? די גבאים. זאגט ער כי השוחד. דער שוחד יעוור עיני חכמים. חכמים איז די גבאים. זיי זענען חכמים. חכמים להרע. זיי ווייסן וויאזוי צו מעניפולעיטן דעם רעבן. און ס'איז די די קליפות ארום די קדושה ויסלף טוען זיי פארדרייען דברי צדיקים די רייד פון די צדיקים זיי קומען ארויס ר' עזריאל גליק פלעגט ארויס קומען די רבי האט געזאגט דו שקרן די רבי האט געזאגט דאמפ האט געזאגט א גוט ווארט זאג אונז אלעס וואס די רבי האט געזאגט איר וועט מאכן א ליין און מער עסטו נישט קענען צולייגן מאכן חתימת התלמוד. דער רבי האט געזאגט, דער רבי האט געטיילט יער טו או או או קוואדערס, יער טו טאוזענט קוואדערס, ער האט געהאט א ווייטן בליק, דאס הייסט כי השוחד יעוור עיני חכמים מיינט מען די גבאים, און ממילא ויסלף פארדרייען זיי דברי צדיקים, זיי רעדן צום רעבן זיי זאגן אים ליגנט, און ווען דער רבי זאגט עפעס זאגן זיי דער רבי האט אזוי געזאגט דער רבי האט אזוי געזאגט, זיי קענען טון וואס זיי ווילן. איז די זעלבע דא אויכעט, זיי קומען די גבאים די פליט. ער פארדרייט דעם רעבן א קאפ, משה פרידמאן טוט אים פרעשערן, ער פארדרייט דעם רעבן א קאפ, און דעם רעבנ'ס זון אין מאנטריאל וואס ער קען מיך נישט גייט אונטערשרייבן א בריוו אז איך האב א מנוול'ישן האטליין איך זאל נישט האבן וואו צו דאווענען. נאכדעם ווען ס'קומט אים נעבעך די מעשה מיט די לעבער קאלט ער מיך אן ער וויל מיך איבערבעטן, זאג איך מיין ר' איד איך לאז מיך נישט איבערבעטן. טאמער ס'איז פון מיר גייסטו א גאנג. סא זעהט אויס ס'איז נישט פון מיר. זעהט אויס ס'איז פון דעם יונגערמאן וואס האט שוין צובראכן די שטוב. און זיינע קינדער ווערן נעבעך פריי. כ'מיין ס'עט ער נאך באצאלן. נישט געזארגט. ס'איז אית דין ואית דיין. ס'איז דא א מאריך אפיה וגבי דיליה סיסטעם. די סיסטעם איז אז דער אייבערשטער האט רחמנות און ער ווארט יענער זאל תשובה טון. באט עניוועי. איז יאסעלע פליט גייט משוגע מאכן דעם סקולענער רעבן ער זאל גיין נעמען דארטן ביי צו גיין צו ר' זלמן לייב ס'איז א האול דזשאוק די גאנצע זאך און ס'איז א גרויס רחמנות אויפן סקולענער רעבן און שוין און מער קען איך ענק נישט זאגן און יעצט לאמיר גיין ווייטער וואס איז די גרויסע וויכטיגע זאך אז יעדער עקסטערע זאל מאכן אן אסיפה ווילסט דיך שלאגן אינאיינעם שלאג דיך אינאיינעם, פארוואס מאכט דער עקסטער, פארוואס דער? דאס מאכט אזא קאלטקייט, ס'מאכט א ביליגקייט, מ'זעט ס'איז פול אוו בעלאוני, ס'איז פול אוו דזשאוקס. איך הער זאגן אז ר' מאטעלע'ס אסיפה וואס איז געווען אין מאנסי איז אויך געווען צו ווייזן פאר די פאליטישאנס ווייל מ'האט געוואלט אפווישן דאס וואס דער וויירוס, משה שטערן האט נעבעך אנגע- צאם איינגעווייקט אפאר פאליטישאנס, און אלע פאליטישאנס האבן געזאגט וויר נאט אינטערעסטעד, סא ר' מאטעלע ווייסט אפילו נישט, ער איז געגאנגען דינען די עבודה זרה, ער איז געגאנגען דינען די פאליטישאנס, ס'זענען ארויסגעקומען, און די פאליטישאנס זענען נישט אינטערעסירט געווען. דאס איז וואס מען טוט דא מיט די רבנים, עטס מיינטס מען האט נאר יעדן קינד מאלעסטעד? מען מאלעסטעד רבנים אויכעט, נאר נישט סעקשועלי, נאר אויף אן אנדערן אופן, מען פירט זיי אראפ אינגאנצן פון וועג. אז א איד ווי שאפראנער רב פון די עלטערע חסידים, די ידידים, די תלמידים פונעם הייליגן רעבן דעם דברי יואל. דער משוגענער האט זיך געלאזט פארפירן פון משה טעראריסט פרידמאן, ווייל ער איז א מחותן מיט זאליקא, און ער גייט אונטערשרייבן. איך האב א מנוול'ישן האטליין. אין שאפראן איז געווען די נידריגסטע תלמוד תורה וואס איז געווען, שלמה מיכאל מאיר האט דעם שאפראנער רב'ס זון נעבעך אין דר'ערד געלייגט, און צענדליגע קאלן מיך אפ, נחום דו ווייסט נישט וואס האט זיך אפגעטון אין שאפראן. ער האט דאך געוואוסט טאמער א תלמוד תורה האט ער געגע הי דידנט קעיר נעם אריין יעדן נואף נאו פראבלעם. איי דאס קינד ווערט געהארגעט דאס קינד זאל גיין אין דר'ערד וואט דאס הי קעיר. דער משוגענער איז אן עלטערע מענטש וואלט געדארפט זיין אן ערנסטער מענטש איז זאליקא'ס מחותן האט ער זיך אריינגעלאזט טאנצן מיט משה פרידמאן גייט ער אונטערשרייבן יעצט האט ער א פראבלעם מ'דארף גיין קעגן אינטערנעט ער איז נישט געגאנגען ווייל ער געזאגט דער חתם סופר לאזט נישט ווי מען רעדט נישט קיין ווי מען רעדט ענגליש ווי מען רעדט אנדערע שפות. ס'איז דא אין די באקאנטע אסיפה וואס איז געווען דעמאלטס אינדערהיים, ס'איז געווען גדולי הדור דארטן, מיהאלעוויץ איז עס געווען, איז על כל פנים ער לויפט נאך מיט די אלע משוגעים, דאס איז צודרייטע חברה, דער אינטערנעט איז אונזער פראבלעם? שאפראנער רב דיין זון איז אונזער פראבלעם, ער לויפט נאך נאך פרויען. דער קראנקער נעבעך, נעם ס שלמה מיכאל מאיר האט אין דער ערד געלייגט. עניוועי, יעצט זאל איך ענק זאגן א צווייטע זאך. די צווייטע זאך איז, ברוך מרדכי, איך לאד איין דעם עולם, ס'איז זייער וויכטיג יעדער זאל קומען דעם דינסטאג, דינסטאג פרשת קרח, ס'איז די טערד אין דזשון. ניין אזייגער טרי טווענטי דזשעי סטריט יעדער איינער זאל קומען. די מעשה האלט אזוי, ברוך מרדכי האט געבראוקערט א דיעל ביי טשארלס היינס אין אפיס. אמאל פלעגט מען די אלע דיעלס מאכן ביי רבנים און געבן א הונדערט טויזנט, צוויי הונדערט טויזנט דאלער. ער האט געבראוקערט דעם דיעל. היינט בראוקערט מען עס ביי טשארלס היינס אין אפיס, ווייל טשארלס היינס איז אויף גרויסע צרות עניוועי. און איך האלט אז ער האט מורא פאר די לעבאוויטש'ס ווייל ער האט גענומען גרויס געלט. ס זיי זאגן איהם ליסען דו ווילסט נישט אויסזעהן אזוי ווי ס'זעהט אויס דער די פרוי וואס איז געווען די מעיאר אין ספרינג וואלי ליסען ווי קען סקרו יו ווי נאו וואט ווי דיד עניוועי ס'נישט וויכטיג. למעשה האבן זיי געבראוקערט א דיעל אונז זעמיר גיימיר האמיר אריינגעמישט דא אלע צייטונג סגייט דארט מען זיין די גרעסטע צייטונג שרייבערס גייען דארט קומען דעם דינסטאג און מ'וויל זעהן וואס דא גייט געשעהן. יעצט איך הער זאגן אז מען האט שוין מאדיפייד דעם דיעל אז מען רעדט שוין פון יא געבן דזשעיל, איך הער מען שלאגט זיך ארום פינף יאר צו זיבן יאר אנשטאט צען און א האלב ס'איז דרייסיג אבער ס'איז באמת צען און א האלב איז שלאגט מען זיך יעצט ארום. אבער ער בלייבט מסתמא א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער נאכדעם און ער'ט מוזן גיין יארן פאר העלפ. סאו מ'רייסט זיך נאך ארום און ס'וועט ווערן אם ירצה השם גוט. יעצט די אלע צייטונגען ווילן דארט זיין, זיי ווילן זעהן וואטס גאואינג אן. יעצט כ'הער זאגן אויכעט, כ'ווייס נישט זיכער, איך איך בין נישט הונדערט פראצענט, נאר כ'הער זאגן אז אזוי ווי מ'האט געטון אין סקווער, מ'האט אריינגעלייגט די לאוסוט, די סיוויל לאוסוט פאר געלט האט מען שוין דא אריינגעלייגט, און ער דארף געבן גאר גרויס געלט, נאר הער אויס, ער האט דאך נישט געארבעט פארן געלט. האט ער געהאט געלט האט ער עס געגעמבלט אין די קעסינאוס. זיין זון לייגט אים אויס דאס געלט מיט לעיזער קעסמל מיט נאך אפאר משוגעים וואס זיי ווילן ווייזן אז אונז גיימיר אנהאלטן פעדעפיליע. איך וויל ענק עפעס זאגן, דאס וועט עטס שוין נישט קענען ווייזן. צו ברוך מרדכי וועט גיין זיבן יאר צו פינף יאר, פעדעפיליע גייט נישט אנהאלטן. איטס נעווער גאנא פאל בעק. עטס ווייסט נישט וואסערע א וועלטס סענזאציע אונז האמיר דא. יעדער העלפט מיט. עניוועי. סאו בקיצור. איך בעט יעדן איינער זאל קומען. איך בעט אויך חיים יאקאב דער רב'ס זון אז ער זאל אויך קומען ווייל ער זאל קומען שרייען ווען עס איז נישט דעם רבינ'ס דרך. און יענקעלע גליק זאל אויך קומען שרייען עס איז נישט דעם רבינ'ס דרך. און פארטיג. יעצט איך וויל אבער זאגן פארן עולם, דא האבן מיר איצט א גרויס געווינס. אויב דאס וועט אמת זיין און ס'וועט אזוי דורכגיין האבן מיר איצט א ריזיגן געווינס. ווייל באמת אונז ווייסן מיר דאך אלע נחמיה וועבער איז דאך געווען א צדיק. ער האט דאך נאר געהאלפן פאר אלע מיידלעך. ער האט די זינגער מיידל, זי איז געווען אלס מיידל האט זי געהייסן זינגער האט איר געהאלפן, זי איז געווען די מיידל פון קרית יואל וואס האט נעבעך נישט געהאט קיין היים ער'ט זי אריינגענומען, ער האט דאך נאר געהאלפן פאר אלע מיידל, עס איז נישט דא וואס צו רעדן, ס'איז געקומען א שיקסע און זי האט זיך אנגעלייגט אויף אים, בקיצור זי האט אים איינגעזעצט און צוועלף גוים האבן איר געגלייבט, ריכטיג? יא. אונז זעמער נאך ביז היינט אין צושאסן און צושלאגן איינער זאגט ס'איז יא אמת איינער זאגט ס'איז נישט אמת, בקיצור. אונז האבן א פראבלעם מיט דעם, ווייל ווען ער וועט שטארבן, וועלן זיינע קינדער און אייניקלעך שרייען, נע, עס איז נישט אמת געווען, מען האט נאר אזוי געזאגט, א שיקסע האט אזוי געזאגט. איי, עס איז דא נאך אפאר שיקסעס, אין די מינוט איז דא נאך א מיידל וואס עס זאגט ערות, ער האט געהאט מיט איר אויכעט אפאר יאר סעקשול רילעישאנס, עס איז דא די אלע זאכן, נאר. דאס איז אלעס שיקסעס, זיי מיר מיר זענען מסכים. ברוך מרדכי האט אויך געשריגן די גאנצע צייט ער האט מיט דעם בחור גארנישט ער וויל ארויסשלעפן געלט. יעצט האט אים די פראסעקיושען אראפגעלייגט ווייסטו א הינטעלע האסט געזען א הינטעלע לויפט און דער באלעבאס שטעלט אים אפ און ער זאגט אים נאו סיט דאון נעמט ער די צוויי אינטערשטע פיס און ער זעצט זיך אראפ ביי דעם דאגי דעם גרויסן בולדאג און קוקסט אים אן אויפן פנים זעט ער אויס ווי א בולדאג.

טרי טוועני דזשעי סטריט, האט ער גזעהן דעם בולדאג, דעם חזר, עס האט אויסגעשוועמט מסתם פינף זעקס מיליאן דאלער, די לויערס צוויי מיליאן, די ריאפילן, א באדעלע נאכאמאל צו גיין אין קאורט, און אלעס אינאיינעם, און קאראפשן, דאס קומט ארויס, אלע צייטונגען גייען באשמיצן טשארלס היינס, זיי גייען באשמיצן דעם גרויסן לויער אין וואשינגטאן, וואס אונז האבן מיר געמיינט ער איז א וואוילער מענטש, ער איז א לאו לייף, א גארנישט, ער הייסט אלען דערשאוויץ. און א באדעלע. א באדעלע רופן אלע לויערס די קעש מען, פאר וואס טוט טשארלס היינס דא? איז אינוואלווד מיליאנען קעש, אלע קעיסעס די אידישע, און מען מאכט זיך משוגע, און נאכדעם זאגט מען יענעם עס קאסט צוויי הונדערט טויזענט אונטערן טיש אויפן טיש, און טשארלס היינס דארף געניסן פון דעם, אה דא איז א חאזעריי וואס די וועלט האט עס נישט געזען. מ'האט געהארגעט אפאר אידן און מ'האט איינגעזעצט אפאר פאלשע גוים באט די אידן דרייען זיך נאך אין די גאס און אפילו משה פרידמאן טעראריסט און דעם שייגעץ און ס'רוצח לעפקאוויטש אייזיק לעפקאוויטש דרייט זיך אויך אין די גאס דער איז נאו ריזען פאר דעט עניוועי זיי זאגן אז ער האט געפירט אן אייגענע גוואנטאנאמא בעי דער טשארלס היינס ער פלעגט איינזעצן וועם ער געוואלט נישט איינזעצן עכ ער האט איינגעזעצט ס'שטייט אין צייטונג ער האט איינגעזעצט מענטשן אן א דזשאדזש ס'איז א זאך וואס מ'קען נישט טוהן. ס'איז אגענסט די קאנסטעטושען פון די יונייטעד סטעיטס. באט אקעי. ס'פארט גוט ברוך השם. אבער די מעין טינג איז איך וויל יעדער זאל קומען דינסטאג נײַן דרײַסיק אינדערפרי טרי טווענטי דזשעי סטריט און זעהן וואס ס'גייט געשעהן מיט ברוך מרדכי לעבאוויטש. זיי מיך געפרעגט וואס אונז זאגמיר צו דעם אז מ'וועט אים געבן נאר זיבן יאר האב איך געזאגט ס'וועט זיין זייער א פעינפול דיעל ווייל ס'וועט אונז זייער הארן. אבער למעשה האב איך זיי געפרעגט ביי סעקשול אביוז באקומט מען א דיסקאונט זאגן זיי ניין סא דעט מייס דעט מיענס סעווען פול יערס סא איך וועל דיר זאגן דעם אמת אויף סעווען פול יערס דארף איך מיך יעצט נישט זארגן ברוך מאטל גייט נישט דא זיין אין סעווען יערס פון נאו בפרט נאך איך הער זאגן ער האט געבעטן מען זאל אים געבן רייקערס און מען האט עס אים נישט געוואלט נאכגעבן מען געט אים דארט ווי די חזירים זיצן. וועט ער אדער זיצן אין קעידזש דרײַ און צוואַנציק שעה, אדער זיי מיט אים טוהן, כאשר זמם וכאשר עשה וואס ער האט געטוהן מיט די אלע אידישע קינדער. יעצט איך וויל זאגן נאך א זייער א וויכטיגע נקודה, ס'דא א תלמוד תורה אין בני ברק וואס דער מנהל וויל אריין לייגן א מעגל סגור, קודם איז מען שוין ביי לו, חוץ פון דעם ער וויל נישט האבן אז מ'זאל קומען אים זאגן אז נאכדעם א מלמד האט געטאטשט, פיין. קומען די מלמדים זיי האבן געזאגט זיי ווילן נישט ווייל זיי ווערן זייער נערוועז מען קען נאכקוקן וואס זיי טוען און וואס זיי רעדן און וויאזוי זיי לערנען האט ער זיי געזאגט פיין עטס האטס א אפענע טיר גייטס אין געזונטערהייט ווייטער איך גיי אריינלייגן. האבן זיי געזאגט וועלן עטס מוזט אונז געבן הנקה הנקה מיינט פאר יעדן חודש זיי האבן געארבעט פאר יעדע יאר קומט זיך א חודש צו באצאלן זאגט ער דאס האלט איך ענק נישט ביים געבן ווייל איך ווארף ענק נישט ארויס עטס קענטס נישט נעמען דעם פרעשור פון א מעגל סגור ווילטס עטס ארויסגיין.
זענען זיי געגאנגען צו רבי ניסן קרליץ, און רבי ניסן קרליץ האט גע'פסק'נט אז אזוי ווי די מלמדים האבן דאך א חזקת כשרות, זענען דאך אלע אפגעהיטענע מענטשן ואוי האי. ומזהירים כזוהר הרקיע איז דאך מלמדי תינוקות, ממילא אויב זיי טענה'ן אז זיי ווילן עס נישט האבן, איז טאר מען זיי נישט חושד זיין, זענען אלע אונטער משכב זכר. יעצט דא האט ר' ניסן געמאכט א געפערליכן ביטערן טעות, זאליק א כאפ דיך ארויף דערויף, ער האט דאך דיר נישט געוואלט געבן מזל טוב, ער האט געטענה'ט מען מוז גיין צו א בית דין, מען מוז ארויסגיין פון בגץ, כאפ דיך ארויף דערויף, דער מענטש ווייסט נישט בין ימינו שמאלו בהמה רבה, ער זיצט זיך אין זיינע ד' אמות און פארטיג. ס'האבן דערציילט מענטשן ווען ער איז געווארן א מורה הוראה האט ר' יעקב לאנדא נאך געזאגט, און וואו האט ער געהאט שימוש? ער ווערט א דיין? זיין שארית הכשר איז נבילה טריפה, ס'טרייפענע מילך, מען קוקט דורך א ווידיאו קוקט מען אויף אפאר הונדערט פארמס, דאס איז געווען סתם אונטערצוברענגען רב לאנדא'ן, ער האט נישט געבויעט און רב לאנדא איז אונטערגעגאנגען, ווייל מען פאלגט נישט, מען ברענגט אריין אלע מיני שחיטות. דאס איז דער גאנצער הרב ניסן קארעליץ. יעצט איך בין געווען אמאל ביי אים ווייל איך האב געוואלט נעמען אן הסכמה פון מיין ספר, איז געווען דארטן עפעס א דיין וואס ער לערנט זיך הוראה, האט אים געווינקען ער וויל מיט אים רעדן, ער האט אים געזאגט געב אים נישט ווייל אים האבן די רבנים געלייגט אין חרם אין אמעריקע. פיין. יעצט למעשה איז געקומען דער שייע ר' אדער א גמ' ר' שייע קארעליץ און האט מיר מסביר געווען דער רב האט עס דורכגעקוקט, נע ער געט נישט קיין הסכמה. זאג איך הער אויס, איך האב געזען ווי דער רב זאגט אים, נאר איך וויל דיר זאגן איין זאך, אז ער האט א פראבלעם אז איך שלאג זיך מיט פעדאפיילס, איך זאג דאך אייביג, די אלטע רבנים, איך קען זיי נישט, איך בין נאכנישט זיכער וויאזוי ער האט זיך אויפגעפירט אין די יונגע יארן, אונז האב מיר אזאלכע רבנים וואס זענען אוועק, מ'האט יעצט ארויסגעגעבן אויף א רב א ביכל דיק ווי דער גלות וואסער א צדיק ער איז געווען, און איך האב גערעדט מיט א סייקאלעדזשיסט אז זי האט געהיילט זיינע וויקטימס אין ארץ ישראל, ער איז געווען א חזיר א מנוול. כ'האב שוין געזאגט אויפן האטליין זיין נאמען אויכעט, זיין זון איז א באקאנטער מנוול, מ'האט אים שוין ארויסגעווארפן פון ישיבה און ער איז שוין געווען שיער אין תפיסה. סא אונז אונז ווייס מיר איין זאך, ווער ס'האט א פראבלעם מיט אונז אז אונז שלאג מיר זיך מיט די פעדאפיילס, דער אליינס איז אדער איז ער א פעדאפייל, אדער טרייט ער צו העלפן פאר פעדאפיילס. איז במילא. זעמיר נישט אזוי דערשראקן אז ער האט נישט געגעבן קיין הסכמה. אבער אונז וויל מען אייך זאגן ר' ניסן קארעליץ יו אר מיסאינפארמד. און איך וואלט געוואלט אראפקומען איר זאלט מיר געבן אן אפוינטמענט און איך וועל אייך ווייזן וויפיל ארעסטס איז דא ווארלד ווייד פון מלמדים. מען האלט בערך ביי איבער הונדערט אין ווייניגער ווי צוויי יאר. ווייל ביז צוויי יאר צוריק איז דאך ס'נישט געווען. דערנאך איז אראפגעקומען אזא גרויסע טומאה אויף די וועלט און נחום ראזנבערג האט עס מגלה געווען. אז ס'איז דא ליידער ליידער איינער פון פינף קינדער, אדער אזוי מיינע חברים זאגן זיבן פון זיבן קינדער זענען געטאטשט, ווער ס'איז דורך דעם סיסטעם פון די תלמוד תורה, פון די קינדערגארטן ביז נאך די ישיבה איז א געטאטשטע נעבעך. סאו איך וואלט געוואלט אראפקומען צו ר' ניסן קרעליץ און אייך מסביר זיין אז קיינער, אפילו נישט איר, האט א חזקת כשרות. אונז האמיר אייך נישט געקענט אין די יונגע יארן. אבער קיינער האט נישט קיין חזקת כשרות. נישט קיין רבי נישט קיין רב נישט קיין גבאי נישט קיין שמש. ס'איז דא יעצט גרויסע זאכן אין די ישיבה אין לאנג ביעטש ווער ס'האט אים מאנס געווען. מיר האבן געזאגט דעמאלטס איינער וואס האט דארט געלערנט ער האט געזען ווי די ראש ישיבה ליגט אויף אים. און נאכדעם האט ער געמאכט זיכער ער זאל נישט קענען פארציילן. אבער די ראש ישיבה האט נישט געזען מ'זעט דורך די פענסטער. יעצט איז דא נאך א ראש ישיבה וואס האט געשאסן א תלמיד. אפשר זענען טאקע די רבנים גערעכט, אונז גיימיר צו די פאליס, ברוך מ'האט געשלעפט זיך אזא פאר יאר, און באלד וועט ער ארויסקומען. אפשר דארף מען טאקע גיין צו די רבנים, זיי נעמען א גאן און זיי שיסן. זע וואס דא גייט פאר? סא ר' ניסן קרעליץ יו אר נאו ספעשל פריווילידזשד קערעקטער? ס'איז דא איינער וואס איז אזוי גרויס ווי איר אין לונדון? הרב חיים האלפערן ער פסקנט שאלות, ער טוט ער געט גיטין קידושין חליצות, און ער איז מעבר אשת איש. ער האלט אזוי ווי די שיטה אז אפילו אין חוץ לארץ קען מען אויכעט מעבר זיין די שנה. און אונז האמיר נאך איינער וואס ער איז נאך ערליכערער פון ענק ביידע אינאיינעם וואס ער איז אנטלאפן אויף מאראקא. דער אמת איז ער האט גוט געטוהן לעיזער בערלאנד דו ווייסט פארוואס? ווייל אין מאראקא מעג מען האבן צוויי ווייבער ליגעל מעג מען דארטן נאך האבן צוויי ווייבער. און על פי הלכה מעג דאך א ספרדי אויך האבן צוויי ווייבער, סאו איך האף אז די אלע וואס דו האסט מאנס געווען זענען געווען ספרדים ווייל דיין ווייב איז דאך א ספרדי, א מאראקאנער, האף איך אז די אנדערע זענען אויך געווען ספרדים. איז ער געפארן אויף ספרד און קענען אלע ספרדים צוריק אנהייבן צו האבן זעקס ווייבער, און נאכדעם אים מענה זיין אנדערע פרעמדע אויכעט, ווייל ווען איינער איז קראנק ארט נישט וויפיל ווייבער ער האט. סאו ר' ניסן קרעליץ איך וויל איר זאלט אייך אפשטעלן איר זאלט מיר געבן אן אפוינטמענט דורך שייע קרעליץ און איך וויל אייך קומען זאגן אין בני ברק הייסט די עיר הפעדעפילים איז דא הונדערטער מלמדים וואס מ'האט זיי געכאפט זיי האבן עס פארשוויגן אסאך זענען ארויס אסאך זענען פאוערפול אונז האבן רבנים רבי'ס גדולי הדור זיי האבן עס געטון מיט א דריי פיר פינעף יאר צוריק איז געווען א ראש ישיבה וואס האט פארגעלערנט אויף ווידיאו, די ישיבה האט אים נישט געקענט זעהן ער האט געהאט זעקס זיבן הונדערט בחורים, האט ער פארגעלערנט אין פראנט פון זיין טיש איז געווען א ווידיאו און מען האט געזעהן די ווידיאו אזוי ווי עס איז געווען ביי די סיום הש"ס. ס'איז געקומען א מיידל פון אמעריקע זי האט געזאגט איך בין צוויי און דרײַסיק איך האב נישט קיין שידוך זי האט אנגעהויבן צו וויינען האט ער איר געזאגט דו ביסט טמא איך בין קדוש איך וועל אריינגיין אין דיר וועסטו טרעפן א שידוך. ער האט געוואלט מענה זיין און מפתה זיין דאס מיידל, זי האט זיך זייער דערשראקן, זי איז אן אמעריקאנער פרום מיידל, און זי האט גראד גערופן די פאליס און מען האט אים איינגעזעצט, מען האט אים געגעבן זעקס יאר, אונז טראסט מען היינט קיינעם נישט אפילו נישט ר' ניסן קארעליץ, און ער איז, אויב איר ווילט וויסן וואס דא גייט פאר, איך קום אראפ אויף מיין שפעזן, איך וויל אייך איבערגעבן א באריכט, אונז האמיר סטאטיסטיק, מיר זעהן אז איר האט גע'פסק'נט פאלש. די אלע מלמדים וואס זיי האבן מורא מ'זאל אריין לייגן א ווידעא איז פאר איין טעם, זענען מנוולים און דעי דאנט וואנט טו גיוו א. כ'האב געוואלט זאגן, דער עולם פרעגט מיך ווי לאנג צוריק גייט שוין די קראנקייט, א צען יאר, הונדערט יאר, צוויי הונדערט יאר, איך וויל ענק זאגן, עטס ווייסט אז יעצט איז געווען שבת מברכין, און די שבת מברכין איז אויף ראש חודש תמוז, ראש חודש גייט זיין שבת די נעקסטע וואך און זונטאג, יעצט. ס'ווערט געברענגט אין טור אין סימן קי תק"פ ברענגט ער צו אז ס'איז דא אסאך טעג וואס מען פאסט, איינע פון די טעג איז כ"ג סיוון ווייל דעמאלטס האט מען מבטל געווען ביכורים אין די צייט פון ירבעם בן נבט, כ'האב ענק שוין געזאגט ביכורים מיינט די יונגע פירות, דאס איז די יונגע קינדערלעך. אין די צייט פון ירבעם בן נבט האט מען שוין מכשיל געווען קינדער, ס'איז נישט קיין נייע זאך, איט גאוס בעק אין די טיים פון ירבעם בן נבט אויך. כ'האב געוואלט סתם מעורר זיין אז דער טאג פון כ"ג איז מסוגל פאר ישועות, ווייל דעם טאג כ"ג סיוון האט מרדכי הצדיק געשיקט די צווייטע בריוון. און מ'האט מבטל געווען די גזירה. יעצט מרדכי הצדיק האט גענומען די גאנצע וויאזוי ער האט געווינען די מלחמה איז געווען ווייל ער האט צוזאמגענומען די קינדער און ער האט מיט זיי געלערנט. ער האט מיט זיי געלערנט הלכות קמיצה. איך האב ענק שוין געזאגט. קמיצה מיינט אז די הענט דארפן זיין ביזי טון דעם רצון פונעם אייבערשטן. מ'האט אריינגעלייגט דעם. מנחה אין די הענט, און מ'האט גענוצט די פינגערס אויף צו טון דעם רצון השם, און נישט חלילה אויף צו רירן זיך וואו מ'טאר נישט. און דאס האט מרדכי הצדיק, דורך דעם האט ער געקענט מבטל זיין אלע גזירות רעות. סאו רבותי, לאמיר זיך נעמען אונטערנעמען פון דעם שבת און ווייטער, וואס איז געווען שבת שלח, אז אונז זאלמער, וואטשן די ביכורים, צוריק ברענגען די ביכורים וואס ירבעם בן נבט דער חוטא ומחטיא את הרבים האט געטוהן, היינט זענען דאך די רבנים די ירבעם בן נבט ווייל זיי העלפן דאך צו, זיי זענען דאך די וואס זיי לאזן די פעדאפיילס ווייטער אנגיין, און אויכעט אין דעם זכות וואס מען מיר היטן די קינדער וועלן מיר זוכה זיין. מבטל זיין אלע גזירות רעות. זייטס אלע געזונט, האטס א פרייליכע וואך, מאכטס אסאך געלט און גוטע שידוכים, און זייטס אלע געבענטשט.
כל טוב. דריי טעג אין קול הציבור, א מנהל פון א תלמוד תורה אין ארץ ישראל האט געוואלט איינשטעלן אויגעלעך, ווידעא קעמערעס, אין די כיתות פון די ילדי התלמוד תורה,

ער ברענגט אויגלעך און ער וויל לייגן, אין יעדע כיתה וויל ער לייגן אויגלעך, און ער וויל זען דעם מלמד וואס ער מאכט א גאנצע צייט נאכקוקן דאס איז אנגעקומען צו די אויערן פון די מלמדים, און די מלמדים האבן עס נישט געוואלט, און דער מלמד קען עס פארשטיין, אזא זאך איז זייער שווער, מען קוקט נאך פיר און צוואנציג שעה דעם מלמד, דער מלמד איז נישט רואיג, ער האט מורא צו מאכן דאס און דאס.

האט ער נישט געלייגט אויגלעך און האט אנגענומען די זאך אז יעדער מלמד קען אכטונג געבן אליין ברוך השם ס'דא חשוב'ע מלמדים, חשוב'ע מחנכים, און היינט איז דא אסאך וואס ווערן, אין דעם האט ער מכריע געווען טאקע אז די אלע מלמדים וועלן בלייבן, און אז אפילו אויב ער וויל עס אריינלייגן דארף ער צאלן, פאר יעדער מלמד דארף ער אבער צו צאלן די געלט, די פיטורין, דעם צונישט אויף די צעקעלעך וואס ער האט אים אריינגענומען.